א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי יעקב, כ'האב שוין געמאכט א שיינעם שיעור, כ'מוז אבער צולייגן זייער וויכטיגע אינפארמעישן וואס איז אריין געקומען יעצט, די זאליקא פארטי שטופט אז משה וואלף קליין זאל ווערן די ליעזאן פאר מיסטער טאמפסאן'ס אפיס פארן דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, צווישן דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס און צווישן די אידישע באפעלקערונג אין ברוקלין. איך לענג דערמאנען ווער משה וואלף קליין איז. משה וואלף איז א נואף, ס'איז ער איז געווען א ליעזאן אין עפעס א שפיטאל, אין קארנעל מיין איך, און דארט איז דא א משוגעים הויז און ס'איז געווען א מיידל וואס ער האט זי אריינגערופן אין די קאר, און איך האב א רעקארדינג ווי ער זאגט מיר, איך האב אים ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין, האב איך א רעקארדינג ווי ער זאגט מיר נחום איך האב דיר נישט געטון קיינמאל קיין שלעכטס פארוואס טוסטו דאס צו מיר, ווייל איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, ער האט געוואלט רעיפן א קראנק מיידל. און נישט קיין געזונט, א קראנקע נעבעך. נאכדעם זאגט ער, איך האב געגעבן פאר דיין זון א דזשאב אין קארנעל. זאג איך אים, איך ברויך נישט קיין דזשאב פון דיר. איך וויל מיט דיר נישט רעדן. דו זאלסט מיך נישט סטראשען און דו זאלסט מיר נישט געבן דזשאבס. איך וויל דו זאלסט גיין אין דזשעיל. עניוועי, זיי האבן דאס מיידל אפגעקויפט פאר גרויס געלט, קראנק איז זי דאך געווען, און עפעס א שטיק צייט הער איך איז זי אינגאנצן נישט געווען אין אמעריקע. זיי האבן געפענעגלט מיט די מיידל, אבער ס'דא א לויער וואס האט אויסגעהערט אלע אירע זאכן, די טענות וואס זי האט געהאט אויף אים. אוי טאמער גייט ער און ווערט ליעזאן, טאמער מיינט ער אז וואלף הערש איז שלעכט געפארן, וואטש וואס דא גייט זיין, ער גייט פארן אזוי שלעכט אז שלעכטער פון דעם קען מען נישט פארן. אונז גיימער ארויסקומען אן אלל אוט וואר, יעדן סקאמבעג וואס סאטמאר האט, יעדן נואף, יעדער שמוציאן גייט ווערן די ליעזאן פאר די דזשואיש קאמיוניטי, איר הערט א מעשה? ווי דאנט וואנט דעט. קוים וויל מיר בכלל נישט קיין ליעזאן, און נאכדעם געב כאטש א נארמאלן מענטש וואס ער זאל אויסהערן ביידע צדדים. ברענגט מען אריין א וואלף הערש סאנדער א גנב וואס האט אפגע'גנב'עט די ווארט נאמבער צוועלף, און נאכדעם ברענגט מען יעצט אריין דעם משה וואלף קליין, ער האט גערעיפט, ער האט געהאלטן א מיידל אין די אוטו, און ווען איך האב געזאגט איך האב ריקארדעד ווי ער זאגט מיר, איך האב געזאגט וואס הייסט ביסט געגאנגען האסט געטאטשט א קראנק מיידל האסט זי אריינגענומען צו דיר אין קאר? זאגט ער ניין כ'האב זי נאר אריינגענומען צו מיר אין קאר כ'האב געוואלט מיט איר אביסל רעדן און נאכדעם איז עפעס געפאלן דער טעלעפאן מיינער צווישן אירע פיס בין איך עס געגאנגען נעמען פון צווישן אירע פיס איך האב עס אויף טעיפ ווי ער זאגט עס הע ווען ער גייט לויפן גיימער אונז לויפן צו די עף בי איי דער מענטש העז טו בי אוט אוו דעיר נא נא נא אונז וועמיר נישט אריינלאזן יעדער גארבידזש זאל אונז פירן און זיין אונזער ליעזאן און חוץ פון דעם אונז וויל מיר נישט קיין ליעזאן. ברויך מען נישט. אונז זאל מיר קענען האבן אן אפיס ביים דיסטריקט אטורני ספעשל פאר סעקס קריים יוניט, און ער זאל נישט האבן דערמיט קיין שייכות, ער איז א פארפוילטער פאליטישן מיסטער טאמפסאן, א געלט נעמער און אן א שכל, ער ווען ער איז א פאליטישן כאטש מיט שכל לעקט ער זיך, למשל דוב הייקינד איז א פאליטישן מיט שכל א גנב, ער לעקט זיך צו מיר, ער קאלט מיך אפ, ער מאכט זיך וויכטיג, ער ווייסט דאך וויפיל איך האלט פון אים, דער טאמפסאן האט מיך געטראפן זאגט ער מיר.

סאו נעם אריין דעם משה וואלף קליין, דעמאלטס וועט ער פארן זייער גוט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף דעמאלטס וועט ארויסקומען אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון, שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קומט דער שיעור. ויחי איז א סדר וואס אונז דארפ'מער עס זייער שטארק לערנען, פארוואס דארף מען עס אזוי שטארק לערנען, ווייל מען קוקט צו, ס'איז דא א פסוק אין תהילים, דוד המלך זאגט, הפך לבם לשנוא עמו, אידן זענען געווען אין מצרים, זענען געווען די שבטי קה, יוסף הצדיק איז געווען דער שני למלך, און מען האט ארויפגעקוקט אויף א איד, די אידן איז גוט געגאנגען, אפילו ווען די מצריים האבן געמוזט צוריקפארקויפן אלע פראפערטיס פאר פרעה, אידן האבן געמאכט דארטן פרנסה, ס'איז געווען ארץ גושן, ס'איז געווען א מחיה. און אלל אוו א סאדען, ס'האט גענומען אביסל צייט, יוסף הצדיק איז געשטארבן, זיינע ברידער זענען געשטארבן, דער גאנצע דור איז געשטארבן, איז געווארן א נייער פרעה, אדער א נייער, אדער נתחדשו גזירותיו, אויף דאס ס'איז דאך שוין נישט קיין חילוק, באט סאם האו האבן די אידן פארלוירן זייער בירגער רעכט, סאם האו זענען זיי געווארן פון די גרויסע העלדישע בני יעקב, נישט די ארור, כנען, זענען געווען די. אויסגעוועלצטע מענטשן זענען געווען פון שם, אונז זעמער פון שם. די אלע מצריים, זיי זענען פון חם, זיי זענען ארור כנען, ארור חם, זיי זענען פארשאלטן. אלל אוו א סאדען איז געשען אז ס'האט זיך געגעבן א דריי איבער דאס רעדל, און ס'איז געווארן פון דעם שענסטן פאלק אין מצרים, די ברידערס און די קינדער און די אייניקלעך פונעם משנה למלך. איז וואס ער האט געראטעוועט מצרים, יוסף הצדיק, איז געווארן נישט סתם בירגערלאז, ס'איז געווארן פון זיי שקלאף, מ'האט זיי גענומען צו די ארבעט, מ'האט זיי נישט באצאלט, מ'האט זיי געשלאגן, מ'האט גענומען זייערע קינדער און מ'האט זיי דערטראנקען אין וואסער, ס'איז געווען ממש א קאמפליט טורנאבאוט. א דיזעסטער וואס איז נישט צו פארשטיין וויאזוי דאס האט געקענט געשען אין אזא קורצע צייט. נאר וואס, דוד המלך ענטפערט אונז די גאנצע זאך מיט איין ווארט, הפך ליבו לשנוא עמו. דער אייבישטער האט געפירט די הארץ פון די מצריים אז זיי זאלן פיינט האבן דעם איד. עס האט דער אייבישטער געפירט. און ווען דער אייבישטער פירט עס פאר זיינע סיבות. דעמאלטס איז עס א גרויסע זאך אז ס'געשעהט. די אימפאסיבל. יעצט, די אידן אין מצרים זענען געווען חף מפשע, ס'האט זיי, זיי האבן גארנישט געזינדיגט, זיי זענען געקומען מיט א מיינוס, מיט א הויקער, וואס זיי זענען געווען דער דור המבול און דער דור הפלגה, וואס זיי האבן געמוזט מעלה זיין די ניצוצין, און כדי. מען זאל קענען באקומען די תורה האט מען געמוזט דורכגיין דעם תיקון, דער אייבערשטער האט באמת געוואלט געבן די תורה דורך נח, בשגם כל בשר, בשגם איז דאך באטרעפט משה, נח איש צדיק תמים, נח איז געווען א בן נח, ער איז געווען א גוי, אבער נח איז געווען די נשמה פון משה רבינו, דער אייבערשטער האט געוואלט גראד ביי נח'ן געבן די תורה, ווייל ווען נישט די תורה האט די וועלט נישט קיין קיום. האט דער אייבישטער געוואלט געבן די תורה, און מ'איז דאך געווען זייער נידריג און געזינדיגט, כי השחית כל בשר את דרכו, איז במילא האט דער אייבישטער געזאגט איך קען נישט געבן מיין הייליגע תורה פאר אזאלכע טמא'נע מענטשן, איז געגאנגען דער אייבישטער און ער האט זיי צוריק געברענגט אויף א גלגול, און ער האט זיי געגעבן שווערע ארבעט בחומר ובלבנים. דאס איז געווען די תיקון פון דעם דור הפלגה, מען זאל בויען א טורעם צום אייבערשטן ביז צום הימל און מען זאל זיך חלילה שלאגן מיטן, און אין די זעלבע צייט אדער, ס'איז געווען כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ס'איז געווען די קושי השעבוד, דער כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, דאס איז געווען די תיקון פון דעם דור המבול, דער אייבערשטער האט אנגע- פארפלייצט די גאנצע וועלט און יעדן דערטרונקען, עט די באדעם ליין. די אידן וואס זענען אריין אין מצרים האבן געדארפט מתקן זיין דעם דור המבול מיטן דור הפלגה, און ביז ווילאנג דאס האט נישט געהאט א תיקון האט דער אייבערשטער נישט געקענט געבן די תורה, ווייל דער אייבערשטער קען נישט געבן זיין הייליגע תורה, הוא קדוש ומשרתיו קדושים, זאל עס געבן פאר טמאים, די מענטשן זענען געווען אזוי אויסגעארבעט אין כור הברזל, די דור המבול, די דור הפלגה זענען געווארן אין מצרים אזוי אויסגעלייטערט אז זיי, די גמרא ברענגט אויף זיי אזאלכע גרויסע זאכן, דער פרקי דרבי אליעזר אז די וואס האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי און לא יהיה לך האבן נישט געזען קרי אין זייער לעבן, איר ווייסט וואסערע א אפגעהיטענע צדיקים דאס איז געווען? די גמרא זאגט אז די דור המדבר די וואס האבן מקבל געווען די תורה, זאגט די גמרא רימה לא שלטה בו, א ווארעם אין דר'ערד האט זיי מורא געהאט אנצורירן. איר ווייסט ווי הייליג זיי זענען געווען? זיי האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי און לא יהיה לך, זיי האבן עס געהערט פונעם אייבערשטן, קענסט משיג זיין א מענטש זאל קענען הערן פונעם אייבערשטן אויף די וועלט אין א גשם אין א גוף זאל ער קענען הערן א ווארט פונעם אייבערשטן? דאס איז געווען די העכסטע וואס איז דא, שטייט פון אר"י הקדוש. ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אין סנהדרין, אסאך מענטשן וואס האבן נישט קיין חלק לעולם הבא, די גמרא רעכנט דארט אויס, מנשה, אנדערע. איינער פון די מאן דאמרים זאגן אז דער דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, דער דור המדבר די וואס האבן געהערט אנכי און לא יהיה לך פונעם אייבערשטן האבן נישט קיין חלק לעולם הבא. שטעלט זיך א קשיא וואס הייסט? מ'רעדט דאך דא פון די אידן וואס האבן פאר אונז מקבל געווען די תורה. דאס טייטש זיי האבן געהערט בדרך מנוחין לא ילכו און אזוי איז עס געגאנגען אראפ פון איין דור צום צווייטן, זיי זענען אין להם חלק לעולם הבא? נישט צו פארשטיין, זאגט דער ארי הקדוש א מורא'דיגע בחינה, וואס הייסט עולם הבא? עולם הבא איז נאכדעם ווען א מענטש שטארבט גייט זיין נשמה אריין אויף עולם הבא און דארט איז דא א גיהנום און א גן עדן, אדער האט ער געטון שלעכטס, געט מען אים גיהנום, אדער האט ער געטון גוטס געט מען אים גן עדן. יעצט דער הייליגער רמבן ברענגט עס אויך אז דער גיהנום און דער גן עדן איז אויף די וועלט, ס'איז דא דארטן די. להט החרב המתהפכת. עס ברענגט דער רמבן אז דארט איז די טיר פון גן עדן און ס'איז אויף די וועלט. ס'איז דא איינער א חוקר וואס ער איז געווען א תייר א ארומגעפארן האט געהייסן ר' בנימין הרופא ברענגט ער. אז ס'איז געקומען אמאל א חוקר און ז'ענען נאכגעגאנגען נאכן חומש פונקטליך ווי ס'שטייט די טיר פון גן עדן, ס'איז דא ארבעה ראשים וואס זיי קומען ארויס די וואסערן פון גן עדן, זענען זיי אנגעקומען ביז להט החרב המתהפכת. און דארט האבן זיי נישט געקענט ווייטער גיין ווייל דארט איז די טיר פון גן עדן. להט החרב המתהפכת, דאס איז אזעלכע שדים, מלאכי חבלה, וואס זיי לאזן נישט אריינגיין דארט, ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, דארט שטייט להט החרב המתהפכת שטייט אז עס איז געווען כרובים, אזוי זאגט רש"י. יעצט, ווען עס איז געווען אין די לוחות זענען געווען אין ארון, העכערן ארון איז געווען די כרובים, יעצט די כרובים זאגט דא רש"י העכערן ארון איז געווען. א פנים פון א קינד. עס שטעלט זיך א קשיא, אדער איז כרובים פנימער פון קינדער, אדער זענען זיי מלאכי חבלה. דער תירוץ איז, אז א קינד, אויב דו ביסט אים מחנך בקדושה וטהרה, ער שטייט לעבן דעם ארון, לעבן די תורה, איז ער כרובים, איז ער אזא מין פני כרוב, וואס דאס איז א פנים פון א ריין, קינד וואס האט נישט געזינדיגט, און טאמער חלילה מ'איז אים נישט מחנך, זעהט ער א חיה פון וועלט, זעהט ער א געהעריגע שדים מיט רוחות, און ער הרג'ט מענטשן. עניוועי, יעצט צוריק קומען דא צו אונז. סאו דער דור המדבר שטייט אז אין לך חלק לעולם הבא. יעצט, עולם הבא איז נאר א פלאץ ווי די נשמות ווארטן. ביז דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן פון דעם גלות און אויך פון די קליפות און די טומאה פון די וועלט וואס וועט זיין מיטן אלף השביעי וואס וועט זיין כולו שבת, דער אייבערשטער וועט מאכן פאר צדיקים פליגל זאלן קענען שוועבן העכער די וועלט, דער אייבערשטער וועט ריסטראקטשערן די גאנצע וועלט אויף א העכערע קדושה אן קיין סטרא אחרא און אן קיין טומאה. איז דער עולם הבא איז נאך אויך א צמצום, ס'איז א חלק פון די וועלט פון די טומאה.

די נבואה פון יחזקאל בנוגע סבב ל. למעשה ס'וועט אבער אמאל קומען א צייט וואס דאס וועט זיין דער ויהי ביום השמיני וואס עס וועט קיין שייכות נישט האבן מיט קיין שום טומאה, אלע נשמות וועלן באקומען אזא געוואלדיגע עליה אז ס'וועט זיין נישט א בחינה פון גן עדן, נישט א בחינה פון זיבענטן דעם זיבעטן טויזנטן יאר, דעם יום שכולו שבת, ס'וועט זיין א בחינה פון ויהי ביום השמיני. ויהי איז די גרעסטע שמחה אויף דעם האבן מיר אונז געווארט. זאגט די אר"י הקדוש אז די אנשי דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא דאס מיינט אז זיי האבן אויף די וועלט געהאט אזא מין התגלות אלוקות אז דער גאנצער עולם הבא איז פאר זיי כאין וכאפס. שטעל דיר פאר אז זיי מיט זייער גוף געקענט הערן ווי דער אייבערשטער זאגט אנכי ולא יהיה לך, נישט משיג צו זיין אזא בחינה, אפילו נביאים פלעגן אראפפאלן, זיי פלעגן צאמפאלן, ס'איז געווען נביאים וואס האבן נאר געזען א דמיון, דער אייבערשטער זאגט פאר יחזקאל הנביא וואס זעהסטו? זאגט ער איך זעה א פייגן בוים, איך זעה דעיס, איך זעה יענץ. יעדע זאך איז געווען לויט די השגה, און אסאך מאל האבן זיי געהערט, ס'איז דא אין דעם אסאך זאכן, ס'איז דא חז"ל וועגן דעם, אבער צו הערן מיט א גוף נישט אראפצופאלן, און ווי דער אייבערשטער זאגט אנכי לא יהיה לך, דאס איז געווען אסאך א גרעסערע מדריגה ווי די נבואה. יעצט למעשה איז נישט די פשט זיי גייען נישט האבן א חלק לעולם הבא, זיי האבן געהאט א העכערן חלק אויף די וועלט, און אז מען וועט זיי אריינלייגן אין גן עדן אין עולם הבא וועט עס ביי זיי נישט זיין קיין גרויסע השגה, די משיג זיין אלוקות זיי האבן געהאלטן אסאך אסאך ווייטער ווי אונזער גן עדן. אויף די וועלט אין א גוף, איז למעשה וועלן זיי האבן א תיקון אן עליה וואס וועט קומען אדער דער זיבעטער טויזנטער יאר וואס דאס וועט זיין יום שכולו שבת אדער ב ב ב ב ויהי ביום השמיני. יעצט איז צוריקקומען צו אונזער שמועס, וויאזוי איז דאס מעגליך אז אזעלכע אידן אין מצרים זאלן ווערן מחירות לעבדות, און די תירוץ איז ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט מזכך זיין א פאלק אז דאס זאל נאכדעם זיין כלל ישראל, די וואס האבן גענומען די תורה און די וואס האלטן די תורה און אזוי ווייטער. יעצט נוגע לענינינו איז זייער פשוט. אונז וואוין מיר דא אין אמעריקע, דער אייבישטער האט ארום געפירט כלל ישראל נע ונד אין אלע עקן פון די וועלט, ווייל איבעראל מוז מען אויסשרייען השם הוא אלקים, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, דער אייבישטער איז מלך אויף די גאנצע וועלט פון איין עק ביזן צווייטן, ווען אונז זאגן מיר קריאת שמע זאגן מיר שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. די א' איז דער אליפו של עולם דער אייבישטער, ח' אז דער אייבישטער איז אויף די זיבן הימלען און אויף די וועלט, ד' ער איז אויף די וועלט אויף אלע פיר עקן פון די וועלט, נו אויב ס'איז נישט דא אידן וואס האבן געלערנט תורה און ממליך געווען דעם אייבישטן אויף די אלע עקן פון די וועלט וואלט דאך דער אייבישטער נישט געווארן דער קעניג איבער די גאנצע וועלט, האט אונז דער אייבישטער ארום געשיקט פון ארץ ישראל האט ער אונז ארויס געשיקט אויף בבל, פון בבל האט ער אונז ארויס געשיקט אויף. די גאנצע וועלט, יוראפ, אפריקע, אזיע, אזוי האמיר אונז ממליך געווען דעם אייבערשטן איבעראל. מען דערציילט אז רבי שיערע בעלזער איז עפעס געפארן אויף ווין פון בעלז און ער איז דורך געפארן א טונעל, ס'האבן דעמאלטס געמאכט די קליינע טונעלן נישט אויפן וואסער נאר אונטער הייזער צי כדומה, האט ער געהייסן די קאר זאל זיך אפשטעלן, ער איז ארויס ער האט געזאגט קרישמע, האט מען אים געפרעגט וואס איז דאס, האט ער געזאגט דא אונטער די ערד אין דעם טונעל האט נאך קיינער נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן. דאס וואס אונז פארן מיר ארום איבעראל, דאס איז אונז זאלמיר קענען ממליך זיין דעם אייבערשטן. ס'איז נאר ווערט געברענגט ווייל מ'האמיר געזינדיגט מיט געשעפטן, מיט זאכן, ס'איז אלעס אמת, אבער אין העכערע עולמות איז עס אסאך א טיפערע בחינה, אונז זעמיר די וואס אונז טראגן מיר דעם פאן פונעם אייבערשטן. הייליגער ריזשינער האט אמאל ממתיק געווען געפערליכע דינים אויף כלל ישראל, האט ער געגעבן א טייטש, ס'איז געווען אינמיטן א ראש השנה טיש, האט ער געגעבן א טייטש אזוי, רבונו של עולם, דו ווייסט דאך דעם אמת, ומפני חטאינו גלינו מארצינו, נאך סאך פאר אונז האבן מיר געזינדיגט, האסטו אונז שוין פארטריבן פון אונזער לאנד. מיט אנדערע ווערטער, פאר די וועלט איז באשאפן געווארן איז אלפיים שנה פאר דעם איז שוין געווען די תורה אין הימל, און דער אייבערשטער האט געווארט אז ס'זאל באשאפן. די וועלט מען זאל עס קענען געבן פאר די אידן, דארט איז שוין געשטאנען דער גאנצער גלות און דער אייבערשטער וועט אונז ארויסווארפן, דאס קומט נאך ומפני חטאינו, עס האט נישט געהאט צו טון מיט אונזערע זינד, עס האט געהאט צו טון מיטן מעסטער פלאן פונעם הייליגן בורא כל עולמים אז אידן זאלן איבעראל ארויסשרייען שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. נאר וואס אונזערע זינד האבן געמאכט אז ס'זאל קומען אין אונזער דור צי כדומה, אין דעם דור וואס ס'איז געקומען, און אזוי ווייטער. אבער דאס איז שוין געווען א מעסטער פלאן פון פארדעם. די גמרא ברענגט יעקב אבינו וואלט געדארפט אראפגיין אויף מצרים בשלשלאות של ברזל מיט אייזערנע קייטן ווייל דער אייבערשטער האט געדארפט דעם תיקון פונעם דור המדבר פון דעם דור פון מצרים וואס איז געווארן די דור המדבר נאר וואס אלס א כבוד פון יעקב אבינו'ן האט עס דער אייבערשטער געמאכט מיט א מעשה אז יוסף הצדיק איז דארט געווען קעניג און ער האט אים געמוזט גיין זעהן. ווייל יוסף הצדיק האט נישט געקענט איבערלאזן זיין מלוכה און אוועקגיין צו יעקב אבינו, און חוץ פון דעם אזוי האט ער געקענט שפייזן די שבטים. רבותי, אונז וואוינמער אין אמעריקע, אונז זעמער גארנישט זיכער אז ס'וועט זיך נישט געבן א הפך לבם לשנוא עמו, און אונז זעמער צוגעקומען צו א מדריגה ווי אונז זעמער זיין שקלאפן, אונזערע קינדער זענען שוין פרי פאר אל הפקר, מ'האט דא געטון זנות וואס מ'האט געוואלט מיט קינדער, יעצט ס'דא נייעס. נחמיה וועבערמאן, ער האט א מימע קרויס, כ'האב ענק שוין געזאגט די מיסיס קרויס האט מיך באפאלן אין מאונט סיינאי אין שפיטאל, זי איז א מימע, זי וויל מיט מיר רעדן, און די שרצים אירע ארום און ארום, הייבן אן צו שרייען מ'טאר נישט מיט אים זיצן אינאיינעם, ס'דאך דא א ביקור חולים, און איך האב איר געזאגט דו רעדסט, זי האט געוואלט מיר איבערווייזן אז נחמיה האט גארנישט געטוהן, האב איך איר געזאגט דו רעדסט צו די ראנג פערסאן, איך האלט אויך האט ער גארנישט געטוהן, נחמיה האט דאך א צדיק הדור, ער האט דאך געראטעוועט. זינגער מיידלעך מיט אנדערע מיידלעך, מיידלעך וואס מ'האט זיך געטראפן אויסגעטוהנערהייט אין אן אפארטמענט אין קלעמענטי מיט נאך פיר מיידלעך, און דארט איז דא דער סופר וואס האט זי נעבעך געטאטשט און געפאטשקעט, און איז זי געקומען זאגן עדות אז ער האט גארנישט געטוהן, נו איך פרעג אייך, זאג, גייט זי זאגן א ליגנט? ס'דאך זיכער אז ס'איז אמת, ער האט געראטעוועט טויזענטער מיידלעך, עניוועי, און דאס איז די קרויזלעך, כ'האב שוין געזאגט, דאס איז קרויז. אזא וועלטס גנב, דער לא תגנוב האט נאך נישט געמיינט וואס פאר א גנב ער געווען, ער האט נישט געהאט א פעני אין זיין פליט, אן ערליכע, אפגעמאלעט מיט וועם ער איז געקומען אין שייכות, און זי וועט מיר מסביר זיין א נחמיה דער צדיק, איך האלט אויך ער איז געווען א צדיק, ווייסט פארוואס? בסך הכל האט ער מסתם, כ'מיין וואס אונז האמער איז דרײַצן קעיסעס, כ'וועל זאגן אונז האמער נישט אלע קעיסעס, לאמיר זאגן ער האט געוואוינט מיט פֿופֿציק מיידלעך, הונדערט מיידלעך, איז א משוגענער, אין בת רחל איז דא פֿינף טויזענט מיידלעך, שטעל דיר פאר, ער האט קענט זיין, אזוי ווי שלמה המלך האט געהאט טויזענט ווייבער, ער האט געהאט טויזענט זונות, רחמנא לצלן, ער האט גארנישט געטוהן, עניוועי, בקיצור נחמיה האט גענומען א לויער, און דער לויער. האט געפיילט יעצט אן אפיעל, ער גייט איבערווייזן דאס מיידל איז א שיקסע, ס'האט מיט אים גארנישט, און דער דזשאדזש האט נישט געלאזט מען זאל ארויפברענגען דעם בויפרענד סיטועשאן. עניוועי, ער איז בארעכטיגט, יעדער אין אמעריקע איז בארעכטיגט אז מען זאל דאס טון, ס'איז נישט קיין פראבלעם. די איינציגע זאך וואס אונז זעמער נישט בארעכטיגט איז די לגיונות וואס ס'גייט פאר. למשל ביי ברוך מרדכי'ן איז געווען אזוי, אלן דערשאוויץ דאס איז א חיה בצורת אדם, ער האט זיך גענומען שרייען אין קאורט איינמאל אויפן דזשאדזש, ער איז אריין אין א טשעימבער וואס האט נישט געהאט מיט זיין קעיס, ער איז געקומען מיט ליגנט, די ראש ישיבה, איינער פון די ראש ישיבות ראביי בלאו פון ישיבה אוניווערסיטי האט אים געזאגט ער זאל קומען אויפטוהן, ער האט גענומען ברוך מרדכי'ס קעיס האט ער אים געזאגט דו ביסט א שייגעץ, דו ווייסט וואס ער האט געטוהן? זאגט ער נאו נאו נאו היז ען אינעסענט מען, זאגט ער נאו נאו נאו איטס א פיו מיליאן דאללערס אין יור פאקעט, פאר א פיו מיליאן דאללערס אין די פאקעט איז ער מסכים ארויסצולאזן א וועלטס פארברעכער, פארוואס נישט דאס איז אמעריקע, האסט געהערט או דזשעי סימפסאן האט געהארגעט זיין ווייב, ער האט געהאט א ווייסע פרוי ער האט זי געהארגעט, און ער האט געווינען, מען האט אים נישט געקענט איבערווייזן, אויך האט ער געהאט גרויסע לויערס, דער סוף איז געווען אז ס'איז געקומען א לאו סוט פאר געלט. דאס הייסט נישט קרימינעל, אבער דאס הייסט סיוויל. ביי די סיוויל האט ער פארלוירן און ער האט באצאלט מיליאנען דאלער. אלען דערשוויץ האט אים געקלאפט אין רוקן, או דזשעי סימפסאן איי נאו יו דידנט דו עניטינג קאם איי'ל פראטעקט, ער האט געזעהן ס'איז דא געלט שטופט ער אריין די נאז. עניוועי, ס'האט אים זעהר אסאך צוגענומען פון זיין פרעסטידזש. יעצט איז או דזשעי סימפסאן איז געווען אן די דייאינג בעד האט ער געמאכט א קאנפעשאן. אז מ'איז שוין אויפן טויטן בעט קען מען שוין זאגן דעם אמת, זאגט ער יעס איי קילד הער. סאו גיי אלען דערשעוויץ גיי העלפ אים יעצט, ער דארף פארט נאך דעם קאנפעשן דארף ער דיך האבן פאר א לויער, עניוועי עס איז געגאנגען נחמיה און ער האט גענומען יעצט דער וועבערמאן, ער האט גענומען יעצט א לויער און ער האט געפיילט אז ער וויל אן אפיעל, למעשה פאר יעדן מוז מען עס נאכגעבן, און איינער פון די לויערס ווי איך הער, איך נעם א דיסקלעימער איר ווייסט דאך, איז איינער פון די לויערס איז אלען דערשעוויץ. וואס וועט ער שרייען יעצט? אוי היז היז אינעסענט האט געשריגן ביי ברוך מרדכי'ן איך וויל נאר אז מען זאל נישט נעמען א אן אינעסענט מענטש און אים לייגן אין דזשעיל נא ער האט זיך שוין אויסגעלערנט ווען ברוך מרדכי האט מודה געווען איז ער שוין נישט געקומען און יעצט גייט ער נעמען דעם צווייטן אינעסענט מען וואס ער טוט איז ער באגראבט די אידישע קאמיוניטי עז א האול ער איז א איד און ער באגראבט אונז און נאכדעם איז דא צוויי מענטשן איינער איז פרוים שטיין דער איז א וועלטס גנב ער האט גנב'עט דריי מיליאן דאלער פון די גאווערמענט וואס מען ווייסט, ער האט געזאגט ער לערנט רוסישע אידן הגדה של פסח, וואס דאס איז די נס פון פסח, און ער האט באצאלט פאר א איד געלט אז ער זאל אים געבן בילס, און מען האט אים געכאפט. יענער איד האט גראד מודה געווען, פרוים איז געגאנגען זיצן, ער איז אפגעזעסן זיינע דריי יאר, און ער איז ארויסגעקומען, איז ער האט דאך געזען פרנסה איז נישט דא, וואס טוט מען ווער וועט אים הייערן, האט ער זיך צאמגעשטעלט, מיט פריינד, און חיים הערש פריינד איז אן אנדערע לאו לייף, ער וויל העלפן פאר פריזענערס, זאלסט וויסן פריינד די אלע מענטשן וואס מען מאלעסטעט זענען אויך פריזענערס נאר נישט אין א דזשעיל, זענען פריזענערס אין זייערע ד' אמות, דער נואף וואס האט זיי געטאטשט זיצט מיט זיי בייטאג און ביינאכט ביי זיי אין שטוב, דעי קענט געט הים אוט אוו דעיר מיינד, עניוועי. דער דרור, ער רופט זיך דרור, דרור יקרא לבן עם בת, דער דרור. האט ארויסגעהאלפן ברחמתך און ער האט צוזאמגעשטעלט דעם פעקעדזש דיעל מיט אל דערשאוויץ, ער זוכט זיך מצוות, ער ברעכט אונטער א קאמיוניטי אבער ער זוכט זיך מצוות, יעצט אונז לאמיר זיך נישט פון זיי אויך נישט, איך האב ענק געזאגט, ס'האט זיך געגעבן א מורא'דיגן ריר אין די גאווערמענט אז זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן וואס דא גייט פאר, דער דער טאמפסאן האט געמיינט אז סאטמאר וויל אז ס'זאל זיין זנות און נחום ראזענבערג וויל ס'זאל נישט זיין. איך האב מסביר געווען אויף א יוטוב פאר די גאנצע וועלט וואסערע א לאו לייף ער איז. ער האט קינדער? מיסטער טאמפסאן, יא. ער וואלט געוואלט מען זאל מאלעסטן זיינע קינדער? ניין. ווען מען מאלעסטעט זיינע קינדער וואלט ער אויך געווען אזוי ליניענט? ניין. יעצט פארוואס אז ער איז אן עפריקען אמעריקען און ער האט ליב זיינע קינדער פארוואס טראכט ער אז אונז האבן נישט ליב אונזערע קינדער? וואס אונז זעמער נישט יומען ביאינגס? ער האט ארויסגעווארפן סנדר ווי א הונט. און ס'גייט נאך ארויסקומען פארוואס מ'קען נאר נאכנישט רעדן. און איינער האט מיר געזאגט אז טאמסן האט עהם געפרעגט פאר דעם ער גייט עהם ארויסווארפן האט ער געפרעגט וואס וועט סאטמאר זאגן האט עהם יענער געזאגט וואט דו יו קעיר וואט דו יו גיוו ע פלאינג הוט וואס סאטמאר זאגט סאטמאר איז נחום ראזענבערג סאטמאר איז נישט די פאר שקצן וואס זיי קומען דיר מיט אפאר דאלער ווייל זיי ווילן ס'זאל אנהאלטן פעדעפיליע צו ווייל משה אבות המוסרים וויל נישט אז מ'זאל עהם ארויפשטעלן אויפן סטענד אז ער האט געזאגט ליגנט אין א גרענד דזשורי האט ס'זיך געלוינט פאר זאזי ליע צו געבן דרייסיג טויזענט דאלער פאר מיסטער טאמפסאן'ס קעמפעין, ער האט אים זעהר קלאר מסביר געווען, דו האסט א טעות, דו ביסט א לויער און דו ביסט נישט קיין פאליטישאנס, דו ביסט נאאיוו און סטופיד, דו מיינסט טאקע אז סאטמאר, די גרויסע שיינע קהילה וויל יעדער מען זאל רעיפן זייערע קינדער, וואס? דו ווילסט אז מען זאל דיינע קינדער רעיפן? ניין, פארוואס זאלן זיי וועלן מען זאל זייערע קינדער רעיפן? וואסערע טובת הנאה האבן פינף צו זעקס טויזענט טאטעס? און מאמעס וואס האבן באגראבן זייערע קינדער, אדער האבן זיך שוין גענומען דאס לעבן, אדער זענען זיי אראפ פון וועג, אדער זענען זיי נישט קיין מענטשן, ווייל ברוך מרדכי האט געהאט א לאנגן ערוה און האט עס אריינגעשטופט ביי יעדן אין אחור איי דאנט אנדערסטענד דיס האט יענער אים געפרעגט זאגט ער וואט יו מין נאט סאטמער איז אגענסט ראביי ראזענבערג זאגט ער נאו די טרו סאטמער איז ראביי ראזענבערג זאגט ער דער לעיט סאטמערע רעבע וואוד נאט טאלערעיט עני אינדזשאסטעס. ער האט זיך איינגערעדט סאטמאר זענען חזירים, איר ווייסט וואס א חילול השם עטס האטס געמאכט מיט דעם? באט עניוועי, ער האט אים געמוזט פייערן ווייל אונז האמער, איך וויל נישט זאגן וועלכע עידזשענסי פון די גאווערמענט, זי קוקט נאך יעדע זאך יעצט, און אונז האמער אפילו דרויערן דארט איינגעגעבן, דער גרעסטער פארברעכער וואס איז געזעסן אין דזשעיל פאר פראוד ברענגט היינט דזשאסטעס. פאר די גרעסטע קרימינעלס און זיי גנב'נען אראפ געלט, יאגודקינס מאמע האט זיך באקלאגט, ס'איז ס'איז א סלאו מאווינג וויהיקל, ס'איז א מלחמה לשם בעמלק, ווען ס'זאל זיין גרינגער וויפיל ס'איז יעצט וואלט מען נישט געדארפט האבן א פורים יעדעס יאר און צו דערמאנען קליפת עמלק און קליפת המן וואס דאס איז געווען משכב זכור, אזוי זאגט רש"י, מ'דארף נישט קריכן פרקי דרבי אליעזר און די סודות התורה און מ'דארף אפילו נישט צוקומען צום תרגום יונתן, רש"י זאגט.

ענד נאו קאמיוניטי איז גאוינג עס בעד עס די דזשואיש ענד די ארטאדאקס קאמיוניטי ענד וויי ביקאז די קאמיוניטי איז היער טו סופארט ענד איך האב אויכעט אנגעהויבן צו רעדן צו די גאווערמענט איר זאלט וויסן אונז זעמער נישט די רייכסטע מענטשן אין די וועלט און נישט אין אמעריקע ענד אין פעקט די ביגעסט וועלפעיר רעסיפיענטס איז אין מאנרא ס'איז באשריבן אין אלע צייטונגען סאו וועיר דו ווי געט אלל דיעז מיליאנס אוו דאלערס פאר דער געווענטליכער גוי קען זיך דאס נישט ערלויבן. האב איך זיי געזאגט יעצט וועל איך ענק אויסזאגן דעם גאנצן סוד, מען גנב'עט דא מיליאנער דאלער, אז אונז פיר מיר א קלין קאמיוניטי, מען גנב'עט מיליאנער דאלער, דאס האט מיר פארציילט איינער וואס איז איינגעשטעלט אין די באורד אוו עדיוקעישן, ווען איך האב אריינגעגעבן אן אייניקל אין פאבליק סקול, און צוויי שעה שפעטער האט מען געקאלט פון אלע תלמוד תורה'ס ברענג אים צו אונז, האב איך געפרעגט וואטס די ראש? האט מען מיר געזאגט זיי גנב'נען מיליאנס אוו דאלערס, זיי זאגן קוק אונז נעמען קער פון אלע קינדער, אלע קינדער האבן סקולס, אלע קינדער האבן זענען גענומען קער פון, האב איך געפרעגט די גאווערמענט אויב זיי האבן אזא גוטע רעמעדי, זיי זאגן זיי לערנען מיט די קינדער חובת הלבבות און ראשית חכמה, נו פארוואס נוצט עס נישט די פאבליק סקול, קען זיין זיי וועלן אויך האבן דערפון א תועלת, זאגן זיי נו אין הכי נמי פארוואס נישט, זאג איך אים ביקאז' איטס פול אוו בעלאוני. איך קען דיר געבן א ליסטע פון צוויי און דריי הונדערט קינדער היינט אין וויליאמסבורג, זיי דרייען זיך שוין פון א יאר און ביז צוויי יאר אין די גאס. אין לעיקוואד איז אויך אן אינגערמאן זיך געדרייט זיינע קינדער אין די גאס, האט ער געפאלאוט אינסטראקשענס און ער האט געגעבן אין פאבליק סקול, ענד דעטס די גאנע בי די ענד פון דעם גאנצן קאראפטעד סיסטעם, זאג איך אים, אונז האמיר נישט קיין געלט, דאס געלט איז דאס געלט וואס די קינדער וואס זיי דארפן האבן טערעפי האבן באקומען, למשל דוב הייקינד האט באקומען איבער א מיליאן דאלער האט ער עס געגעבן פאר איינעם משה בעק. ווער איז משה בעק? אונז קען מיר נישט אזא מענטש, אונז קען מיר משה בער בעק, אבער ער האט עס נישט באקומען, ווייל דוב הייקינד העט נישט געבן פאר משה בער געלט, ווייל ער איז אן אראבער און ער איז א איזרעלי, און נאכדעם איז געווען שעלדען סילווער, עטס ווייסט אז שעלדען סילווער איז יעצט אנדער אינוועסטיגעישאן, דאס איז נאר ווייל איך האב געשריגן פאר די גאווערמענט ער האט באקומען אפאר מיליאן דאלער, פאר טשיילד פראטעקשאן, וועיר איז די מאני? האבן זיי אנגעהויבן נאכצוקוקן, האבן זיי אים געכאפט אז ער האט גענומען געלט פון א ריעל עסטעיט קאמפעני, ער זאל אינפלוענסן די גאווערמענט וועגן קאטס אין ריעל עסטעיט טעקס. דאס אלעס איז א סלאו מאווינג וויהיקל באט ס'פארט. און דאס איז אנבעליוועבל. און איך האב געזאגט פאר די גאווערמענט, ס'איז נישט די רבנים ימח שמם וזכרם, עספעשעלי די אכט און דרייסיג רבנים, איינער זאגט איך זאל זיי נישט רופן ל"ח ל"ח רבנים. ער זאל זיי געבן א נאמען מוריד הטל רבנים פון א קליין סידור'ל, ווייל די מוריד הטל שטייט מיט זייער קליינע אותיות אין א קליין סידור'ל, צו רבנים וואס זענען נישט מופיע ביי קיין ערנסטע זאכן, ס'איז נישט דא זיי קיין תורה און קיין יראת שמים אין זיי, ס'איז נישט דא גארנישט צווישן זיי. די רבנים זענען געגאנגען אונטערשרייבן, סאו דאס איז א ערנסטע פראבלעם אז די רבנים זענען קאראפטעד, דאס איז א מאפיא, כ'האב געזאגט די גאווערמענט, די מיזט אינטערברענגען די מאפיא און אלאן דערשאוויץ האט געמאכט אזויפיל קרימינאלישע זאכן די גאנצע צייט אז די קענסט אים אויך אינטערברענגען. איך גיי דארטן אין קאורט אוו אפיעלס און איך בין מסביר פאר די ניו יארק טיימס וואס דא גייט פאר. שרייט ער הויעך ראביי ראזענבערג איז א לייער א פאוער א רוסישער פאוער געקומען אויף אמעריקע ער האט זיך אנגעטון א שיינעם סוט ער האט געהאט א גוטן קאפ איז ער געווארן א לויער, ער מיינט אז דא איז רוסלאנד, דא איז נישט דעם צאר'ס צייט, און אונז האמיר אויך אונזערע רעכטן. באט עניוועי, די גאווערמענט ווייסט שוין וויאזוי צוצוגיין צו נחמיה'ס קעיס, און מיר האפן ער האט אויסגעבן מיליאנס אוו דאלערס, און ער וועט זיך טרעפן צוריק דארטן פון וואו ער איז געקומען. א חוצפה וואס דא גייט פאר! אידן העלפן! די חזירים אין די קאמיוניטי, אונז ווייס מיר וואס זיי האבן געטון. ווען זיי האבן אים אנהייבן צו העלפן ער זאל אריינקומען צו אונז אין קאמיוניטי. שיק זיי כאטש דארטן אויף עפעס אן אינזל. ניין, דא זאלן זיי זיין. נחמיה וועבערמאן מוז ביי אונז ווייטער גיין, זיין דא ביי אונז. ער האט אנגעשוואנגערט א מיידל. הי אימפרעגנעיטעד א גירל. דער דעטעקטיוו. אין די סעקס קריים יוניט האט אונז געוויזן אז הי אימפרעגנעטעד אונז ווייסט מען אפילו ווער דאס מיידל איז אויכעט. און ער האט זי געשיקט אויף אינדיע זאל מאכן אן אבארשן, און דאס אידישע גוף, צו ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל א נפל, איז סטיל ראומינג אין די סטריטס אין אינדיע. און נחמיה מוז קומען דא ביי אונז, און ער מוז אונז מהנה זיין. וואט א שעים וואס דא גייט פאר. ס'וואונדערט זיך יעדער, דער אייבישטער זאגט, טוטס תשובה כ'על ענק אויסלייזן, און יעדער טוט דאך תשובה, פארוואס לייזט אונז נישט דער אייבישטער אויס? ווייל אונז זעמער אזוי קארופטירט בין אדם לחבירו, אונז קען מען נעמען א מענטש, אזוי ווי אברהם שטיין וואס האט אפגעגנבעט אידישקייט פון רוסישע אידן וואס האבן נישט זוכה געווען צו וויסן וואס פסח איז, און ער קען זיך צאמשטעלן מיט דעם חיים הערש פריינד. און זיי ווילן צוריק ברענגען יעדן חזר אונטערן נאמען פון דרור. נו נו, וויל קרעק דאון אן דיס אלסאו. ס'האט גענומען אן ענדע פון שעלדאן סילווער, ס'האט גענומען אן ענדע פון סאנדער, סאנדער איז נאכנישט פערטיג, ביי די וועי איך זאג ענק ער איז נאך ווייט פון פערטיג, ס'גייט קומען יעצט א מעידזשער אינוועסטיגעישן אויף די אלע קעיסעס וואס מ'האט דא פארקרימט, שניצלער, מאליק, אה, דיס איז קאמינג אוט בעד. חוץ ביי א מענטש אז ער האט אריינגענומען אין א האטעל בחורים תלמידים זעקס תלמידים דארט איז געווען א האטעל אויף וואשינגטאן סטריט ווי ס'איז דא עקס רעיטעד מאוויס די נאקעטסטע מאוויס וואס ס'איז דא און זענען געזעסן אויף צוויי בעטן זעקס בחורים זענען דארט געווען איבער א שעה. האט אים געגעבן א סוויטהארט דיעל אז ער האט נאר אריינגענומען אמאל א בחור אין א קאר און ער האט באקומען צוויי חדשים און ער גייט פאר העלפ. נאנאנאנאנאנא. ס'איז דא א מעשה, דער אבן עזרא איז געווען זייער א גרויסער ארעם מאן, ער האט נישט געקענט האבן קיין קיין פרנסה, וואס ער האט געטון האט נישט געארבעט, האט מען אים געזאגט אז ער זאל האנדלען מיט מעהל, יעדער מוז דאך עסן, ער מאכן פרנסה, ער האט נישט געמאכט, האט ער נישט געמאכט קיין פרנסה, האט ער אנגעהויבן צו האנדלען מיט תכריכים, בקיצור, ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה, מען האט אויפגעהערט צו שטארבן, האט דער אבן עזרא געזאגט, ער האט אזא שלעכטן מזל, אז וואס ער טוט, גייט פארקערט, האט ער געזאגט אזא פאר א ווערטל, אזוי דערציילט מען, אז די וועלט, נישט זי לעבט, נישט זי שטארבט, זי מוטשעט זיך, אז מען ברויך נישט עסן און מען ברויך נישט תכריכים, און לעבט מען נישט און מען שטארבט נישט. ס'איז געווען זיין, אבן עזרא'ס שלעכטע מזל. עניוועי, דערציילט מען א מעשה אז דער אבן עזרא איז אמאל געגאנגען זיך טובל'ען ביים ים, און ס'איז געקומען א גוי האט אים צוגע'גנב'עט אלע קליידער. האט ער אנגעהויבן צו טאנצן, ער איז געווען פרייליך. ס'איז א תלמיד אדורך, פרעגט ער, רבי, וואס ביסטו אזוי פרייליך? זאגט ער, מ'האט מיר שוין אפילו צוגע'גנב'עט דעם גלימא דעל כתפאי, מ'האט מיר שוין אפילו דעם קלייד, וואס איך טוה אן האט מען מיר שוין צוגע'גנב'עט, שטעל דיר פאר א מציאות צוצוגנב'ענען יענעם א קלייד וואס ער גייט דערמיט, זאגט ער, נו וואס איז די רבי אזוי פרייליך, זאגט ער, דעמאלטס איז א סימן ס'גייט שוין אנהייבן צו גיין גוט, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער, ווייל א זייגער גייט אויך אזוי, ס'איז פון אויבן, ס'גייט אראפ אראפ אראפ אראפ ביז צום זעקסער, אבער ווען די ווייזער איז שוין אויפן נידריגסטן פונקט הייבט ער אן צוריק ארויפצוגיין, אזוי פירט עס דער אייבערשטער. און איך זאג ענק דא גייט די זעלבע געשען, די אלע וואס האבן געטשעפעט מיט די קינדער און מיט געלט פון די קינדער, די אלע וואס האבן צוריק געברענגט די חזירים, די אלע וואס זענען געשטאנען אויפן סטענד און געזאגט ליגנט צו ראטעווען די חזירים, אזוי ווי די פאוערפול פעמילי, אשכנזי, די אלע גייען יעצט באצאלן א פרייז, מען האנטעט זיי נאך יעדן עקסטער, און אפילו די לויערס וואס זענען געווען אינוואלווד צו קויפן די צוויי וויטנעסעס, מען האנטעט זיי נאך. אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, עס איז א שווערע מלחמה, יא, אבער ווען מ'וועט ענדיגן וועלן זיי אלע זעהן אז צו טשעפען מיט קינדער איז נישט געווען די בעסטע עצה. סאו אונז זאל מיר זאגן פארן עולם די מצב איז שרעקליך און ווייל אונז לאזמיר די קינדער אנסעיף שטראפט אונז דער אייבישטער. זאלטס וויסן וואס דא איז געשעהן איז אזוי, דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס האט גע'אישו'ט א סטעיטמענט ווען ס'האט זיך געטוהן אין פערגוסאן וואס איז געווען איז אקס א. אפריקען אמעריקען א שווארצער איז אריין אין א סטאר און האט צוגע'גנב'עט זאכן, יענער האט גערופן די פאליס, זיך געשלאגן מיטן אונער, יענער האט גערופן די פאליס, די פאליס איז נאכגעגאנגען דעם מענטש, און ער האט אנגעהויבן צו מאקלען דעם פאליס, איז געגאנגען די פאליס, האט אים דערלאנגט מיטן ביק זעקס מאל געשאסן אויף טויט, איז די פאליס איז א ווייסער און מיסטער בראון איז געווען א שווארצער. זענען גראד אנגעקומען די אלע סיוויל רייטס מאוומענטס, די שארפטאן מיט די אלע חברה, די וואס האבן אונטערגעברענגט אמעריקע מיט סיוויל רייטס, איך זעה נישט אידן זאלן דארפן פייטן פאר סיוויל רייטס, און איך זעה נישט אז די לאטענער און די פארטאריקענס האבן געפייט פאר סיוויל רייטס, זיי שטעלן זיך צו אויף דזשאבס, זיי שטעלן זיך צו ווי מען דארף, און פארטיג. סאו די חברה זענען געקומען מיט א נאמען סיוויל רייטס, וואס הייסט וואטס די דעפינישן אוו וואר? קילינג פיפל ליגעל, אז איינער וויל הרג'נען מענטשן ליגעל דעקלערירט ער וואר, סאו יעדעס מאל מען טוט עפעס איז סיוויל רייטס. אז ס'ווערט א סיוויל רייטס מאוומענט איז דאך עס בעצם זייער א הייקלע אישו, איז במילא געווינען זיי, זענען זיי אראפגעפארן פון די גאנצע אמעריקע שווארצע חברה זיך צו שלאגן דארט מיט די פאליס, יעצט בסך הכל אים האט מען נישט אויפגעפיקט ווייל ער איז א שווארצע, ס'האט גארנישט מיט סיוויל רייטס, אים האט מען אויפגעפיקט ווייל ער האט געמאכט א ראבערי אין א סטאר און האט אנגעמאקלט דעם אונער, נאר וואס, הפך ליבם לשנוא עמו, עטץ האטס ענק ארומגעשפילט מיט די קינדער, עטץ העטס אין אמעריקע נישט האבן קיין תקימה. וואטש ענד סי. נישט נאר עטץ העטס נישט האבן נאר די אלע ווייסע העלן אויך נישט האבן ווייל זיי האבן אלע צוגעהאלפן. אלן דערשאוויץ העט זיך קענען באהאלטן מיט זיין געלט ער העט נישט האבן קיין פרי סעיף העיווען. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא איז געשעהן אין פערגוסאן. ס'איז נאך געקומען דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס דער זעלבער וואס ער האט געזאגט אז א זכר זאל חתונה האבן מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה און ער וויל אלע סטעיטס זאלן מאכן אז ס'זאל אזוי זיין און דער אייבישטער האט אים אזא קאפ אריינגעגעבן אז די גאנצע דעמאקראטישע פארטיי איז אפגעפארן יעצט. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט גע'אישו'ט א סטעיטמענט, און די סטעיטמענט גייט, ער האט געוואלט אויפרייצן די אלע שווארצע קעגן די ווייסע, האט ער גע'אישו'ט א סטעיטמענט, איט קאוד האב בין מיי סאן, דעם גוי וואס מ'האט אים געשאסן וואלט געקענט זיין זיין זון. עטץ ווייסט וואסערא אן אינסטיגעישן דאס איז? וואסערא מין מחרחר ריב'ניק דאס איז? נאר ווייל ער איז פרעזידענט מוז מען שווייגן? ער איז דאך פרעזידענט! מ'וואלט אים געדארפט אימפיעטשן פאר דעם, מ'וואלט אים געדארפט איינזעצן אין דזשעיל פאר אזא סטעיטמענט. נו איז געקומען דעבלאזיאו, דער מעיאר פון ניו יארק, און ער האט גע'אישו'ט דעם זעלבן סטעיטמענט, ער האט געזאגט פאר זיינע קינדער זאלסט וויסן, זייער מאמע איז א שווארצע, ער האט חתונה געהאט מיט א שווארצע, און זייער מאמע איז א שווארצע, האט ער געזאגט, ווייל דו האסט אזא קאלער סקין זאלסטו וויסן, העט מען מיט דיר טשעפען. די פאליס האט עס מורא'דיג אויפגערעגט, למעשה, א חוץ פעטערסאן וואס מ'האט אים אויסגעשאסן אין אויג, וואס האבן עס געטון אפאר אידישע ווידזשילאנטיס, די אלע אנדערע האט מען דאך פאר א ריזען אויפגעפיקט, מען האט זיי נישט אויפגעפיקט ווייל זיי זענען שווארץ, יעצט למעשה די פאליס זענען פונקט אזוי קאראפט, מען האט געשאסן אין איינע פון די פראדזשעקטס א מענטש וואס האט נישט געהאט גארנישט אויף זיך ווייל ער איז שווארץ, ווען זיי זעען א שווארצן האבן זיי שוין לכתחילה מורא אויכעט, ווייל די שווארצע האבן זיך אנגעמאכט אזא נאמען. די סטאפ ענד פריסק וויל. דער טאמפסאן, דער דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין וויל מבטל זיין ווייל ער זאגט מען שטעלט אפ נאר שווארצע. ס'איז נישט אמת, מען שטעלט אפ ווייסע אויכעט, נאר ווען מען שטעלט אפ דעם ווייסן און ער האט גארנישט גייט ער ווייטער, און ווען מען שטעלט אפ דעם שווארצן און כאפט אים מיט א גניבה ווערט ער פון א סיוויל רייטס מאוומענט די ווייסע נישט קענען גיין אין די גאס, זיי ווייסן נישט וואסערע א חורבן זיי האבן געטון מיט די דזשענדער לאוס און מיט די אלע זאכן, דער אייבערשטער וועט זיי דאס נישט מוחל זיין. סא אונז האלט מיר שוין וואו ס'איז הפך ליבם לשנוא עמו. און צו מ'וועט נישט קענען דא עקזיסטירן. סאו שכוח אפרים שטיין, מיט חיים הערש פריינד, מיט אלען דערשאוויץ, מיט די אלע סאטמארע משוגעים וואס האבן געגעבן געלט פאר אפיעלס, מיט ברוך מרדכי'ס קינדער, און דא איז אפילו אינוואלווד לעיזער קעסטנבוים, איך ווייס נישט וואס ער האט געהאט אזא גוט הארץ צו געבן פֿיר הונדערט טויזנט דאלער פאר ברוך מרדכי'ן, אזוי הייסט עס, ער האט געגעבן, דא איז ער געהארגעט שטארק ווייל ער איז אים שולדיג דרײַ מיליאן און דא גייט אין גארביטש אריין פֿיר הונדערט טויזענט דאלער, און ברוך מרדכי איז א אפגעשאכטענער הונט, איינער זאגט מיר ער האט אים געזען ביי א חתונה, קודם האט זיך קיינער נישט געזעצט ביים טיש וואו ער איז געזעסן, און נאכדעם ער גייט שוין איינגעקרומט, ער איז פיניש. סאו פאר אזא אלטן חזיר געבט מען אזויפיל געלט? ער זאל קענען ווייטער ארבעטן? לעיזער האט געהאט א בעד אינוועסטמענט ווייל ברוך מרדכי קען שוין נישט ארבעטן ווייטער מיט זיין דייעבידיס און מיט אלעם ווייס איך נישט צו ער קען שוין אפילו טאטשן איינעם, א חוץ פון דעם הער איך האט ער א שעדאו וואס די קינדער האלטן אים א שעדאו כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת איך נעם זעקס דיסקלעימערס ווייל זיי האבן אים געזאגט טאטע יו'ל מעס אפ עגעין וויר גאנע לעט יו פליי. עס איז א טעריבל פיל, געווען פיר פינעף מיליאן דאלער. עניוועי, ס'איז געווארן אזוי שרעקליך צו וואוינען אין אמעריקע, מען האלט אין איין שיסן מענטשן. יעצט איך האב ארויף געלייגט א יוטוב און מסביר געווען. ס'איז געווען א גוי וואס ער איז געקומען פון באלטימאר, ער האט געשאסן דארט זיין גוירלפרענד און ער איז געקומען ער האט געזאגט ער וועט קליפן די ווינגס פון די פיגס דאס מיינט ער וועט הארגענען פאליס טו פאר וואן, ביי זיי האט מען אין פערגוסאנס געשאסן בראון און דא וועט ער הארגענען צוויי. און ער האט טאקע געהאט. אנפארטשענעטלי א סוקסעס צו הארגען צוויי אינעסענט פאליסמען, זיי האבן אים גארנישט געטוהן, זיי זענען נישט אינוואלווד. האב איך געזאגט אויף א קליפ, עטס ווייסן פארוואס מ'איז געקומען אין ברוקלין עס טון, פארוואס האט ער עס נישט געטוהן אין באלטימאר כאפן צוויי ווייסע פאליס, ווייל יעדער ווייסט אז דער קאורט סיסטעם און די דיסטריקט אטוירניס אפיס איז פול אוו באלאוני אין ברוקלין, ס'איז אזוי פול אוו באלאוני, צוואַנציק יאר האט מען געטוהן דא וואס מ'האט געוואלט און די גאווערמענט האט עס נישט אפגעסטאפט, כאטשיג יעדער האט געוויסט דער ווער קאמפלעינטס. מען האט איינגעזעצט דא הונדערטער מענטשן פאר גארנישט, מען האט טאקע גענוצט די אפריקען אמעריקענס און די שווארצע פאר א גיני פיג, ער האט נישט איינגעזעצט א איד פאר גארנישט, ער האט איינגעזעצט די שווארצע פאר גארנישט, סאו אין א געוויסע וועג האבן זיי רעכט די שווארצע, זיי האבן א רייט טו סעי העי יו דואינג סאמטינג ראנג, נאר וואס, איז געקומען טאמפסאן אז ער וועט זיך אננעמען פאר די אפריקען אמעריקענס, און אין די זעלבע צייט. האט ער באגראבן אונזער קאמיוניטי מיט סעקשועל אביוז. ער איז די זעלבע חיה ווי טשארלס היינס, די אנלי דיפרענס איז אז ער נעמט ארויס די וואס זיצן אומזינסט וואס טשארלס היינס האט זיי איינגעזעצט, און ער לאזט אז די אלע אנדערע קרוקס זאלן קענען גיין אין גאס. יעצט כדי מען זאל נישט איינזעצן די שווארצע. ווייל זיי הענדלען מיט דראגס האט ער געמאכט און ער וויל דורך פעסן די לאו און איך מיין ס'איז שוין אפילו דורך אז ביז א סורטען אמאונט אוו דראגס מעג מען האבן ס'איז נישט געפערליך. און נישט נאר אויף אמעריקע איז דער אייבישטער ברוגז ער איז ברוגז אויף אלע עטס זעטס ווי אנסורטן די וועלט איז ס'איז דא אן אייסיס גרופע זיי הארגענען אומשולדיגע מענטשען. ס'איז יעצט דא א פליגער האט געפלאצט אין די לופט, איך בין זיכער אז ס'איז א טוירד ווארלד קאנטרי, די אייסיס האבן דארט א אין, זיי האבן אריינגעלייגט א באמבע אין פליגער און ער האט געפילט ער פארלירט אלטיטוד, נישט דער וועטער האט אים געמאכט ער זאל פארלירן אלטיטוד, און מ'האט עס געטראפן, און נאכדעם איז דא איינס וואס מ'האט אינגאנצן נישט געטראפן, זיי טוען דאס ווייל זיי ווילן ווייזן פאר די וועלט דא וועט זיין א דיזעסטער, קיינער וועט נישט וואוינען רואיג, קיינער וועט נישט זיין רואיג. און ווען זיי נעמען איין די וועלט און זיי הרג'ענען אלע קאטולישע מיט אלע אידן ווייל יעדער מוז ווערן א מוסלים און דאס ווערן א מוסלים איז אויך נישט גוט מ'האט ארויסגעשיקט יעצט אסאך ס'איז געווען פון די גאנצע וועלט זענען געפארן מענטשן וואלענטירן זענען געפארן אסאך מיידלעך און זיי האבן געוואלט זיין ערליכע מוסלימס זענען געקומען די אייסיס חברה זיי האבן געוואלט מזנה זיין מיט זיי האבן זיי געטענה'ט ס'איז דאך קעגן מוסלאמיק לאו. האבן זיי זיי אפגעהאקט די קעפ. די מוסלאמיק לאו איז נאר פאר דיר, ס'אזוי ווי סאטמאר האט זיך געפירט אלע יארן, דו טארסט נישט נעמען געלט, דו מוזט טארסט נישט זיין קיין ציוניסט, דו, איך מעג יעדן יונגל מכשיל זיין אין מקווה מיט משכב זכר. דעם רעבינ'ס שוחט האט געוואלט מכשיל זיין איינעם, איז א עלטערע איד היינט, זאגט ער ער איז געקומען דארטן אין די מקווה דארטן, אין בעדפארד עוועניו, די סאטמארע מקווה. און ער האט פרובירט מפתה צו זיין דעם יונגעלע ער זאל אריינקומען אין די מקווה, און ער זאגט אים קום איך וועל דיך אויסלערנען שווימען, האט דאס קינד אים געענטפערט כ'האב מורא פאר טיפן וואסער, און דאס איז געווען דעם רעבינ'ס שוחט. יעצט לאמיר פארשטיין, וואס האט א פרעמדער מענטש צו רופן א פרעמד יונגל אז ער גייט אים לערנען שווימען אין א מקווה? ס'איז א שאנדע! דער ענין פון ציוניזמוס מיט די גאנצע תורה מיט אידישקייט איז נאר פאר דיר, איך גיי ווייזן אז דו גייסט עס האלטן, איך דארף עס נישט האלטן, דאס איז געווען אונזער שיטה, די זעלבע זענען די אייסיס חברה, איך זעה א שיין מיידל איך וויל איר רעיפן, אזוי טוען וואס מען וויל, איי אין קוראן שטייט מען טאר נישט, דו טארסט נישט! אנבעליוועבל. די וועלט איז געווארן אן אנסעיף העיווען, אמעריקע איז געווארן נאך מער אנסעיפער. ווייל ביז יעצט איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן געפייט פאר סיוויל רייטס שארפטאן, וואס נישט יעדער האט אים גורס געווען, מענטשן האבן געהאלטן סתם א מחרחר ריב'ניק, און ס'איז געווען מארטין לוטער קינג, היינט איז עס דער פרעזידענט פון אמעריקע וואס ער זאגט דיר קלאר אז דאס וואלט געקענט זיין מיין קינד און ממילא זאלסטו וויסן אונז האבן נישט קיין שום רעכטן, יעצט דארף מען נעמען א קאמיטי וואס זאלן צאמשטעלן אז ס'זאל זיין סיוויל רייטס פאר די ווייסע ווייל אונז זענען ארויסגעשפילט. און דאס האט גורם געווען אונזערע חטאים, הפך לבם לשנוא עמו, האבן מיר צוגעלאזן משכב זכור, מען האט געלייגט די חרם ווער ס'האט זיך געשלאגן קעגן די חזירים און עלטערן וואס זענען וויקטימס, זאגט ער דער אייבערשטער דו טוסט וואס דו ווילסט ווארט איך צו זען וואס איך קען. און נאכדעם וועט מען שרייען רבונו של עולם פארוואס הרג'סטו כלל ישראל, וואס געבסט אונז נישט קיין מנוחה? עטץ האט נישט געגעבן מנוחה. באצאלט ענק דער אייבישטער, אויף זנות פלאמט דער אייבישטער. יעצט, איך האב מסביר געווען פאר די גאווערמענט אז מען זאל פארשטיין, איך פארשטיי ביידע צדדים, איך פארשטיי דעם צד פון די וואס זענען פראו פאליס און די וואס זענען אנטי פאליס, זאג איך, איך טו נישט דזשאסטיפייען אז מען גייט שיסן א אפיסער וואס ער האט גארנישט געטון, ער זיצט אין זיין קאר, פארוואס זאל מען אים שיסן, איך טו דאס נישט דזשאסטיפייען, אבער איך פארשטיי דעם כעס פונעם פאלק, אבער זיי געזאגט זייער פשוט. ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען, די חברה די סאטמארע חיות זענען מיר נאכגעלאפן, פלעג איך גיין אין פאליס סטעישן, זיי פלעגן מיך לאזן זיצן פֿיר שעה, איינמאל האב איך געפרעגט דעם סארדזשענט, ער האט א גאלדענע בעדזש, איך האב זיין נאמען, כ'האב אים געפרעגט פארוואס לאזטו מיך זיצן דא פֿיר שעה, זאגט ער ווייל די ליעזאנס האבן מיר געזאגט אז דו ביסט די קרעיזי ראביי, זאג איך אים נו נניח אז איך בין א קרעיזי ראביי דעזערוו איך נישט פראטעקשן אזוי ווי יעדער? זאגט ער ניין די ליעזאנס האבן געזאגט אז דו ביסט גארנישט האב איך געזאגט יעצט פאר די גאווערמענט איך וויל ענק פרעגן א שאלה דעזערוו איך נישט פראטעקשן אזוי ווי יעדער? נאכדעם האב איך געפרעגט און וואס הייסט די קרעיזי ראביי וואסערע מין לענגוויטש איז דאס פארוואס ווייל איך פייט פאר טשיילד סעיפטי און איך האב מסביר געווען דאס וואס מען האט געשאסן צוויי פאליס אפיסערס אין א קאר אין ברוקלין ס'איז א מוראדיגע עוון בל יכופר נאובאדי דזשאסטיפייס איט באט למעשה די פאליס זענען קאראפטעד פון קאפ ביז פיס.

איז ער געווארן א ליעזאן, היינט איז שוין דא צוויי די אהרונים האבן די זאלוינים, און כ'האב זיי מסביר געווען, די וועי איט גאוס לייק דיס, מ'האט גערעיפט א קינד, אדער מ'האט גערעיפט א מיידל, גייט מען און מ'מאכט א קאמפלעין אין פאליס סטעישאן, קומט גראד דער ליעזאן און ער קאלט אפ, דו זאלסט וויסן, מ'מאכט אויף דיר א קלעים, קום שוין מאך א קאונטער קלעים, און מ'שלאגט זיך אויס אין פאליס סטעישאן, און דער דראפט די טשארדזשעס און דער דראפט די טשארדזשעס, כ'האב זיי געזאגט ביי אונז איז דא א קאמיוניטי סערוויס, איז ער אויכעט אן עפריקען אמעריקען א העווי טאל גיי, ער איז די ווארסט. פערסאן דעט דער איז ווען איך פלעג קומען און כ'האב אויסגעשטעלט א ריפארט דעם נעקסטן טאג בין איך געגאנגען זעהן דעם נאמבער ווייל כ'האב דאך געוואלט האלטן א חשבון פון די אלע ריפארטס זאגט מען הי טרו איט אין די וועיסט בעסקעט. סאו אז די פאליס זענען אזוי קאראפטעט און די פיפל דאונט פיעל קאמפטערבל דעפענעטלי דער גאנע סטארט טו וואויס דער מעסעדזש. קיינער גייט עס נישט צולאזן. סאטמאר איז צוגעוואוינט אזוי ווייל אין דער אלטער היים אין סאטמאר האבן זיי געטון וואס זיי האבן געוואלט און די פאליס האבן פאר זיי מורא געהאט ווייל זיי האבן געגעבן דעמאלטס אויכעט שוחד זענען זיי געקומען צו א פונקט וואס זיי האבן געמיינט אז דא אין אמעריקע איז אויך אזוי ס'איז געווען איין שטאטס רב אין דער היים אין סאטמאר און דו האסט זיך נישט געקענט ארויסדרייען פון אים היינט לאכט מען קודם כל צוואנציג דרייסיג פראצענט פון סאטמאר היינט די אינגעלייט זיי ברויכן גאנץ נישט קיין רב זיי זעען נישט צו וואס זיי ברויכן פאר תורת משה ברויכן זיי נישט קיין רב ווייל זיי זענען עס נישט גורס, זיי זענען מחלל שבתים, זיי עסן נבילות וטריפות, זיי היטן נישט אפ קיין טהרת המשפחה, זיי שיקן די קינדער אין חדר, פארוואס נישט? ס'איז באקוועם. היינט קען מען נישט ראננען מער דעם פאבליק אזוי ווי זיי האבן געטוהן און זיי האבן זיך נאך איינגערעדט, אני שלמה, זיי זיצן נאך אינדערהיים אין סאטמאר, ניין יענער האט נישט מיטגעהאלטן גייט מען אים לייגן אין חרם שוין זיי האבן געלייגט אין חרם און ווי זענען זיי אנגעקומען מיטן חרם אנטווערפן האט געלייגט אין חרם א רב ווייל זיי האבן נישט געוואלט ער זאל זיין א קאמפעטישן ער איז טאקע א לינקער ער איז נישט אין דער ארדענונג האט ער זיך געעפנט אן אייגענע ארגאניזאציע קענסט האלטן ווי די ווילסט ס'איז נישט דא מער דער כח פון רבנים ווייל עטץ האטס עס אונטערגעברענגט די רבנים האבן עס אונטערגעברענגט סאו איך פארשטיי זייער גוט פארוואס די באפעלקערונג גייט ברוגז אויף די פאליס. פארוואס זיי שיסן פאליס זאג איך דאך ס'איז אן עוולה ווייל אונז זעמיר אידן און אונז לאמיר זיך ענדערש שיסן ווי צו שיסן יענעם. ווען שניצלער האט מיך אטאקירט האב איך אים געקענט צוריק גיין אטאקירן און אים אויך טון וואס מען טאר נישט. נאר פארוואס האב איך עס נישט געטון ווייל איך בין א איד. אונז זעמיר אויפגעוואקסן אז ס'איז דא א באשעפער און אונז זעמיר אויפגעוואקסן. נישט צו זיין וועדזשעלענטיע, אבער ווען נישט דעם מין חינוך וואס אונז זעמער אזוי אויפגעוואקסען, וואלטען זיי אויך נישט געווען סעיף. און די זעלבע זאג איך די פאליס, די פאליס זענען גארנישט שולדיג ווייל אפאר אפער פיפל טוהן גניבות גזילות און פיפל פיל סאו אנקאמפארטעבל זענען זיי ווילד געווארען. זאג איך די גאווערמענט דאס וועט זיך נישט אויססטרעיטען ביז יו סטרעיטען אוט יור פאליס און זיי הייבען עס אן צו הערען ווייל זיי זעען דא גרויסע צרות. סאיז געווארען א מאוומענט דעט די מענטשען זענען קעגען די פאליס און נאכדעם. זאג איך פאר די גאווערמענט עידזשענסיס וואו איך רעד, איך זאג זיי איך וויל דיך פרעגן א שאלה, כ'וויל זאלסט מיר מסביר זיין א נקודה, ווען ס'איז דא א דיסטריקט אטוירני'ס אפיס צוואַנציק יאר און ס'טוט כל דבר אסור, ער זעצט איין מענטשן וואס זיי דארפן נישט גיין זיצן, ער זעצט נישט איין מענטשן וואס זיי דארפן יא גיין זיצן, וואט דו יו טינק די פיפל פיל לייק? די פיפל פיל דער איז טראסט אין די סיסטעם? נישט דא קיין שום טראסט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע סיסטעם. יעצט, ס'האט גענומען צוואַנציק יאר מ'זאל קענען. אפשטעלן דעם טשארלס היינס, אזוי לאנג האט עס גענומען מיט אלע זיינע קרימינאלישע זאכן וואס ער האט געטון, ווייל איף דיס איז די קעיס דען יו וויל אנדערסטענד וויי פיפל לאוסט די פעיט אין ענד די טראסט אין די סיסטעם, ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק, זאג איך אים, און יעצט האט מען אריינגענומען מיסטער טאמפסאן וואס ער איז ווארס דען טשארלס היינס, דאס וואס טשארלס היינס האט שוין געהאלטן אז מ'טאר זיי נישט ארויסלאזן, און מ'מוז זיי פראסעקיוטן, איז געגאנגען טאמפסאן און ער האט זיי ארויסגעלאזט, און ער זארגט זיך נאך וואס סאטמאר העט זאגן. סאטמאר איז נישט דיין גאד פאדער, סאטמאר האט פאר דיר נישט געוואוט, דו האסט חשבונות אפשר אמאל צו לויפן פאר פרעזידענט פון אמעריקע, כ'האב אים געזאגט די וועי היז ראנינג היז שאו ווייס איך נישט צו ער וועט נאך אפילו קענען ווערן נאכאמאל אילעקטעד אלץ אפילו א דיסטריקט אטורני, קודם האט ער געפייערט צוואַנציק מענטשן, דער אפיס פארט אויף רעדער, יעצט האט ער געפייערט דעם אידישן ליעזאן און ער זוכט אן אנדערן, איך שריי צו די גאווערמענט פארוואס דארף איך האבן א ליעזאן צו צוקומען צו די פאליס אדער צום דיסטריקט אטורני'ס אפיס? כ'האב געארבעט אין ענגלאנד, כ'האב זיי אנגעטראגן דעם פלאן פאר די טעלעוויזשאנס און זיי האבן געארבעט דערויף און ס'איז דורך. אז טשיילד מאלעסטינג זאל נישט זיין אינעם זעלבן אפיס ווי מען טוט פראסעסן רציחה מיט אלע אנדערע זאכן. מען דארף האבן ספעשל פראפעשענעלס אז מען זאל דאס קענען טענה'ן. שריי איך די גאנצע צייט, נעמטס פראפעשענעל מענטשן, סייקאלעדזשיסט, סייקייטריסטס, און דיסטריקט אטוירניס און זיי האבן עס מאשר געווען, איך הער זאגן ס'גייט דורך די געזעץ, ס'גייט זיין אן אנדערער אפיס, אונז דארף מען אנקומען צו אזאלכע פארפוילטע חברה ווי טשארלס היינס און טאמפסאן, איך דארף נישט קיין עלעקטעד אפישעל, און איך דארף האבן אז א קינד זאל קענען אריינקומען און זיך אויסרעדן דאס הארץ און מ'זאל אים נישט סטראשען, אין לאנדאן האט מען געסטראשעט יעדן איינעם.

דאס האט אריינגעשטעלט טשארלס היינס, האט אריינגעשטעלט הענע ווייט ווען ער האט געזען ער האט פראבלעמס, ווען ס'איז געווען די ארי ראזענבוים האט זיך געשאסן די אידן מיט די שווארצע אין קראון הייטס, אונז דארף מיר דאס נישט האבן, אונז וויל מיר האבן א דיירעקט אפיס, און ס'דארף נישט זיין אין דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, ס'קען זיין אין אן אנדערן חלק פון די לאו סיסטעם, וואס דארט זאלן זיין קאמפלעינטס פאר טשיילד. מאלעסטינג האט יעצט געכאפט אין לאנדאן אז די מעמבער אוו פארליאמענט פלעגן מאלעסטן קינדער און ס'קומט יעצט ארויס און איך שריי די אנלי וועי דיס איז גאנא ווארק דיפרענט איז אז דאס וועט נישט זיין אזוי ווי א געהעריגע פארקינג טיקעט איר ווייסט אין ניו יארק האט מאטאר וויהיקלס עקסטערע קאורטס ווייל ס'איז דא אזויפיל קעיסעס פון קארס אז זיי האבן אן עקסטערע קאורט אין ניו דזשערסי אז דו גייסט באצאלן א פארקינג טיקעט אדער דו גייסט באצאלן אה איך ווייס, א א ספידינג טיקעט איז דער ערשטער קעיס איז א רוצח וואס האט געהארגעט דריי מענטשן, דער צווייטער קעיס איז א דראג דיעלער און דער דריטער איז דיין קאר וואס האט געפארקט ווי מען טאר נישט, ס'נישט דא אפילו אן עקסטערע קאורט, ס'איז איין דזשאוק די גאנצע זאך, דער רוצח מיטן פארקינג אין א נאו פארקינג איז די זעלבע פארברעך. ס'איז איין מאן, טיפש, און ער פירט אלעס. אונז דארפן האבן א ספעשל באורד און א ספעשל ווי צו גיין איינגעבן, און אז טאמער מ'אינטימידעיט און ס'קומען נאך אזאלעכע שקצים אזוי ווי פרוים שטיין, דעי גאטע פיק הים אפ, דעי גאטע פוט הים בעק ווער הי קעים פראם, ער איז א קרוק א קרימינעל, איז ממילא זאג איך פאר די גאווערמענט, דו יו אנדערסטענד וויי די פיפל אר ענגרי? קען יו בעליוו? קען יו בעליוו? דעט טשארלס היינס האט נישט אויפגעפיקט איין גענגסטער וואס האט געהארגעט מענטשן נאר פאלשע מענטשן און יוזד די עפריקען אמעריקענס? איטס אנבעליוועבל אוו וואטס גאוינג אן. יעצט דעיס איז א עכטע סיוויל רייט ווייל מען האט זיי גענוצט און אויף דעם דארף מען זיי פייטן אבער נישט ווען ס'קומט איינער בראון און ער מאכט א א גניבה אין א סטאר און ער לויפט אוועק און די פאליס לויפט אים נאך און ער וויל דעם פאליס צונעמען די גאן זאל מען זאגן אה סיוויל רייטס. איטס מיסקלעסיפייד, ס'איז נישט סיוויל רייטס, מ'האט געפ, די ווייסע האבן געפייט פאר זייערע רייטס. סאו עניוועי, דעיס איז וואס דא געשעהט יעצט, די גאווערמענט הייבט זיך אן צו לערנען, און איך זאג זיי אלעס וואס דא גייט פאר, און פון ווי די געלטער קומען, ס'אלץ גע'גנב'עטע געלטער פון ארגענעזעישאן, און פון גאווערמענט עידזשענסיס, ס'איז גע'גנב'עטע געלטער, שעלדאן סילווער האט גע'גנב'עט קנאפע צוויי דריי מיליאן, דוב הייקינד האט גע'גנב'עט איבער א מיליאן, און מ'האט אים געוואלט אינוועסטיגעיטן, מ'האט געשטעלט א מארלענד קאמישאן, נאר אזוי ווי. קאומא האט געדארפט האבן די וואוטס האט ער מבטל געווען די מארלענד קאמישן יעצט הייבט זיך אן פארוואס ער האט עס מבטל געווען וואטש ענד סי. שעלדן סילווער האט מוזן ארויסגיין געווען די האוז ספיקער איז געווען א געלונגענער מענטש האט זיך אריינגעלייגט אין אפאר גניבות און אביסל געלט. ס'א שרעק, די פאליטישענס אין אמעריקע זענען ארגער צולאזט ווי אין רוסלאנד, זיי האבן נישט באצאלט קיין פרייז, יעצט גייט מען אנהייבן צו באצאלן א פרייז, און אזוי ווי איך בין מסביר פאר די גאווערמענט. די קינדער קענען נישט דורכגיין אזאלעכע קאראפטעט לויערס ווי אלען דערשאוויץ, די קינד קען נישט קאמפיטן מיט אלען דערשאוויץ, אלען דערשאוויץ איז א געשולטער שייגעץ א לאו לייף אסאך יארן, ס'איז דא אויף אים אסאך טענות מיט די סימפסאנס קעיס מיט אנדערע, איז א איז א לאו לייף, ווי ס'איז דא א דאלער לויפט ער און שלעפט, ער גייט דאך יעצט ראטעווען דעם וועבערמאן אויכעט, ער איז דאך אינעסענט. און ער וועט זיין אונטערן טיש, ער וועט נאר זיין נישט די פראנט ראנער, זיין אנדערע ברודער זאל אויך מאכן אפאר טאלער, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט מיט אונז, און איך פארשטיי באמת נישט, דער עולם האלט אז ער איז חף מפשע? ס'איז נאר דא איין שיקסע? וואי דאנט יו דו יור האומווארק, איך וועל דיר ברענגען דרײַצן נעמען, טשארלס היינס האט געהאט זיבן, ראביי האראוויץ האט געהאט זעקס, זיבן און זעקס איז דרײַצן, און ס'איז דא א מיידל וואס ער האט אימפרעגנעטעד, איי מין. ס'ווארענט שוין פעיס ריאליטי, נו מ'וועט מען אנהייבן א נייע זאך? יא אבער ס'קומט זיך אים נישט דרייסיג יאר, ס'גענוג צוויי יאר, דאס מיידל גייט שטארבן מיט די פיער און מיט די דעמעדזש וואס וועבערמאן האט אין איר אריינגעלייגט, דאס האנט איר בייטאג און ביינאכט, יום כיפור, פורים, פסח, ווען אונז טאנץ מיר און זעמער פרייליך, זי איז צובראכן, נישט נאר זי נאר די אלע זיינע וויקטימס, אפילו זינגער וואס איז געקומען טעסטיפייען פארן, און די אנדערע מיידל. גליק פון מאנראו, זיי זענען האנטעד פון דעם חזיר, נאר ער האט זי געלאזט וואוינען ביי זיין אין אפארטמענט, און נישט ווי ער וואוינט מיט זיין ווייב, ער האט געהאט א פילגש אין אן אנדערן צימער, סא אויף זיי רעכנט מען זיך גארנישט, פארוואס? ווייל זיי האבן זיך נאכנישט געהארגעט אזוי ווי דזשאו דיענדזשעלאו מיט אלע אנדערע, אויף זיי רעכנט מען זיך גארנישט, רעכנט זיך נאר עס קומט זיך אים נישט, ס'קומט זיך אים באמת'ן גארנישט, באמת קומט זיך אים גארנישט, אונז האמיר אים נישט געגעבן תפיסה פאר א פאנישמענט, מען געט אים תפיסה ביקאוז ער קען נישט זיין אין סאסייעטי. דעטס אלל. קומען קומט זיך אים גארנישט, הי העז טו בי קיפט קעפט אוט אוו סאסייעטי. און דער טעם פארוואס ס'קומט זיך אים גארנישט איז ווייל ס'נישט דא דער מין דזשעיל וואס ס'קען צוריק אויסהיילן די וויקטים, סאו וואס האסטו דערפון? ס'קומט זיך אים גארנישט באט הי קענאט בי אין סאסייעטי. און די זעלבע ברוך מרדכי, מענטשן זאגן ער העט שוין נישט טשעפען, ער העט שוין נישט טשעפען, אוי העט ער נאך טרייען צו טשעפען. אוודאי ער העט שוין נישט ארייננעמען קינדער אין זיין קאר און זיך אויסדרייען ווייל ער איז, בסך הכל איז ער א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף, און א נאמבער טו, וויטש איז א סטראנג וואן. אבער ווען ער עט קענען עט ער נאך כאפן קינדער, זארג דיך נישט, די תאווה ענדיקט זיך נישט. איך האב ענק נאכגעזאגט דעם מדרש, פוטיפר איז געווען אזוי ווי ברוך מאטכע, ער האט געקויפט יוסף הצדיק פאר משכב זכר. איז געקומען דער מלאך מיכאל און ער האט אים מסרס געווען. דעטס די אנלי וועי דעט העלפס. יעצט בין איך מסביר ווייטער פאר די גאווערמענט, ס'איז דא א וויקטעם וואס דאסקאלאוויטש האט מיט אים געטוהן כל דבר אסור, איינער גאלדבערגער פון הופער סטריט, און דאסקאלאוויטש, זיי האבן געשערט דעם בחור נעבעך, בקיצור מ'האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטש און ער גייט באלד ארויס, דיד עניבאדי לוק וואס איז געשען מיטן וויקטעם, עטס ווייסט אז די וויקטעם האט נישט קיין חדר שוין פֿיר יאר, ער זיצט אינדערהיים, ער קען משוגע ווערן אינדערהיים זיצענדיג, איינער זארגט זיך פאר דעם? ס'איז דא פראגרעמס פון די גאווערמענט אויף דאס, גנב'עט סאטמאר און זיי לייגן עס אוועק, אויף דעם קען זלמן לייב זיך קויפן הייזער און פארן און קומען וועקעישאנען. אמאל איז ער נאך געגאנגען אין די ישיבה זעהן צו ס'איז דא א ישיבה בכלל, היינט איז ער א חף מפשע, ער טוט שוין גארנישט, ער מאכט זיך שוין זיינע פאר הונדערט טויזענט דאלער וועידזשעס פלאס קוויטל געלט און ער האט יעדן אין דר'ערד. עטס ווייסט וואס איז געשעהן מיט דעם וויקטעם? דער וויקטעם זיצט פֿיר יאהר אינדערהיים, קיין חדר און א ישיבה וויל אים נישט אננעמען ווייל ס'איז א מורא ער איז דאך געווארן מאלעסטעד, און נאכדעם וויל מען ווייזן פארן טאטן, ער איז געגאנגען, יו קעים פארווערד.

מען געט ברילן אפאר דאלער, דער בריל אליין איז אויך געווען א נואף, עטליכע וואס זיי קענען אים, זאגן זיי ער האט געעפנט דעם גאנצן פלאץ ווייל ער איז געווען א וועלט חזיר, און ער האט נאכדעם געטרייט צו ראטעווען וואס ער האט מקלקל געווען, ער איז נישט געווען קיין צדיק, סא דער בריל איז דער וואס ער נעמט צאם גרויס געלט און ער האלט זיי עקסטערע אין א ווינקל, איך האלט ס'איז א טיפשות און א רשעות, וואקטס אריין אין סאטמארע בית מדרש, קאנפראנטס ענקער נואף. און גייט צו זאגן יו דיד איט טו מי, דאונט בי עפרעיד. בקיצור עטס זעהט ס'איז א מלחמה להשם בעמלק, ס'איז אן אייביגע מלחמה. ווילאנג דער אייבישטער האט אריינגעגעבן אין מענטשהייט א כח התאווה, עט זיין מענטשן וואס וועלן עס אויסנוצן רע. און וועגן דעם איז דא א פורים אונז צו דערמאנען יעדעס יאר, און ס'איז דער גרעסטער יום טוב, און ימי פורים וועט קיינמאל נישט בטל ווערן. און ביז ווילאנג אונז וועמיר נישט אויסמעקן עמלקן, עט אונז דער אייבישטער אויך נישט אויסמעקן עמלקן, ווייל קודם דארף מיר אונז תמחה זכר עמלק. און נאכדעם קומט כי מחה אמחה, אז אונז וועמיר אויסמעקן וויפיל מיר קענען, וועט דער אייבישטער אויסמעקן דאס איבריגע, און טאמער מעקן מיר אונז נישט אויס, איז יעדן גוט, איז דעם אייבישטן אויכעט גוט. דער אייבישטער האט דערפון גרויס צער, אבער ער איז נאט גאנא דו מירעקלס פאר חזירים, און פאר מענטשן וואס זיי גייען אריינלייגן מיליאנען אין בעקן די חזירים. וויפיל מען וואלט געקענט ראטעווען קינדער פאר א מיליאן דאלער וואס זענען געווארן מאלעסטעד, ניין, מען וועט עס געבן ברוך מאטכע ער זאל קענען ווייטער ארומגיין מיט די אפענע ערווה. אנבעליוועבל! כ'האב שוין געזאגט אז ס'איז דא צוויי מענטשן, איינער הייסט יחיאל בראנער און דער אנדערער הייסט ליפא טעמפלער. און זיי האבן די שליסל פון די וויזשניצער מקווה אויף פיפטי טוירט און ניו יוטריקט און זיי גייען דארט יעדן פארטאגס און אז זיי וועלן אריינכאפן א בחור וואס עט זיין איז נישט דא צו וועם צו רעדן כ'האב שוין אפגעקאלט נאנטע אין וויזשניץ מען זאל עפעס טוהן זאגט מען אזוי ישראל האגער קען זיך נישט אריינמישן ווייל ער האט דא א ברודער וואס האט נעבעך נישט קיין שכל פנחס שלום. כ'פארשטיי נאר נישט וויאזוי איר קענט אריינשלעפן פנחס שלום אין א חתימה קעגן נחום ראזענבערג, אז ער האט טאקע נישט קיין שכל, וויאזוי האט ער עס געטוהן? זאגן זיי אז ער האט נאר אונטערגעשריבן פנחס שלום, אפילו נישט אונטערגעשריבן זיין דעם צווייטן נאמען און בן הרב הצדיק. אבער לאמיר שוין זאגן אז דאס איז שוין דורך, אבער יעצט לאמיר צוריק גיין, ישראל קען זיך נישט מישט מיט פנחס שלום און צו רעדן, איך וואלט ענדערש גערעדט צו א בוים אין וואלד. דאס איז א בהמה בצורת אדם. סאו בקיצור ווען ער וועט מכשיל זיין א קינד עטס זיין צופרידן? דעמאלטס עטס זאגן אה נחום ראזענבערג איז גערעכט געווען? נע! דעמאלטס וועט מען גיין זעהן אז יחיאל זאל נישט זיצן אין תפיסה ווייל אזוינפיל יארן קומט זיך אים נישט. די וועלט שטייט נאך נישט אזוינפיל יארן וויפיל יחיאל האט מטמא געווען בחורים אין בארא פארק. בחורים מיט יונגלעך האט אים ארויסגעווארפן עמטליך פון סאטמאר אין פיפטי טוירד מען האט אויסגעקלאפט מען האט אלעס געטוהן אבער יעדער בעט אים צוריק קום צוריק ווען ער זאל נישט האבן א מקווה ווי צו גיין און ער זאל נישט האבן א שול ווי צו גיין דאווענען וואלט ער זיך נישט געדרייט דא ביי אונז ער זאל זיך דרייען אין א געגנט ווי ס'וואוינען אפריקען אמעריקענס אדער ווי ס'וואוינען טאליענער און ער וועט טאטשן זייערס א זון אדער א טאכטער וועט ער כאפן א מעסער אין בויך. ס'איז יעצט דא א מעשה אין ברוקלין אין ווילימסבורג דא אין איינע פון די געגנטן, ס'איז געגאנגען איינער האט געטאטשט א מיידל, און דער טאטע איז אהיים געגאנגען צו יענעם אין שטוב, ער האט אים ארויסגערופן, ער האט זיך אויסגעטענה'וועט און האט אים אריין געשטאכן א מעסער אין בויך, און אין בעלוויא האספיטל איז ער געשטארבן, דעטס איט. קומען מיט גרויסע געלטער, קודם אלען דערשאוויץ האט דאך הנאה, ער מאכט דאך דא מיליאנען, ווי האט ער געקלערט צו ריטייערן מיט אזוינפיל מיליאנס אוו דאלערס? זיין פרעסטידזש? ער קערט נישט, ער דארף איבערלאזן מיליאנס אוו דאלערס. און נאכדעם האט ער א פאנד צו העלפן קינדער. וואט א דזשאוק די גאנצע זאך. סאו צאמצושטעלן די פרשה פון די וואך, און צאמצושטעלן וואס ס'גייט פאר, צו הפך לבם לשנוא עמו, דער אייבערשטער גייט אונז נישט טאלערירן, אונז וועל מיר נאך ארויסגיין אזוי ווי די אידן אין לאגער זענען געגאנגען זומער אן א רעקל, און זיי האבן זיך געטראפן אין סאביר אן א קאוט אין די ווינטער, אזוי גייט עס דא אויך זיין, פארוואס? ווייל אונז זעמיר בועט. אינעם אייבערשטן, און אונז טאטש מיר דעם אייבערשטן דארטן ווי ס'איז די האקעלסטע אישו, אלהיהם של אלו שונא זימה, דארטן טאטש מיר אים. אדער איז ער אליין א חזיר, אדער געט ער געלט צו בעקן די חזירים, אדער געט ער געלט אז מ'זאל אונטערברענגען די אלע עדוואקעטס מיט די אלע וויקטעמס, מיט פעמיליס אוו וויקטעמס, און דעטס איט. יעצט צו מאכן אן אנאליסיס איז אזוי, דער גרעסטער אין קאמפעריסאן דער רעלאטיוולי ספיקינג נאצי אין אונזער שטאט איז אלען דערשאוויץ, ער ווייסט אז ער איז א פארברעכער און ער קומט און אז ער וויל יענעם ראטעווען אפילו ווען יענער איז א פארברעכער, איך ווייס נישט צו ער מעג עס טוהן צו ער טאר עס נישט טוהן, אבער לאמיר זאגן אז ער מעג עס טוהן, אבער דו קומסט נאך מיט אן אינעסענט פעיס, אה! איי עם טרייאינג טו סעיוו ען אינעסענט מען. אה, ווען אין דזשעיל וואלט געווען נאך אפאר חברה וואס קענען רעיזן דאס געלט דיך צו הייערן וואלסטו יעדן געזאגט אז ער איז אינעסענט, דו ביסט די ווארסט אוו די ווארסט. און נאכדעם זאל מען וויסן אז טשארלס היינס און מיסטער טאמפסאן זענען די צוויי גרעסטע פראבלעמען און זיי האבן אנגעארבעט דעם גרעסטן חורבן פאר די אידישע געגנט קעגן

אונז לערנען די דברי יואל, מען זאל מתפלל זיין צום אייבערשטן, און מען זאל מודיע זיין פאר די גוים, און מיט דעם וועט מען אראפנעמען דעם חרון אף און מעט האבן סייעתא דשמיא. און די זעלבע וויל מיר אונז זאגן פאר זאלין, זאלי בויעט א הויז, די נביא וויינט, אוי בונה ביתו בלא צדק, ער האט געשריבן א בריוו אז מען זאל ארויסלאזן ברוך מוטצען, ער דער פארשטייער פון סאטמאר, יו שוט בי עשעימד אויף יוסעלף, ווייסט וואס דו האסט געטון צו דיין פעטער דעם סאטמאר רב זכרונו לברכה, ווייסט וואס האסט געטוהן פאר סאטמאר? ווייסט וואס האסט געטוהן פאר אידישקייט? דו האסט אראפגעפלאשט אין טוילעט. און ס'זאל דיר אלעס אהיימקומען וואס דו האסט געטוהן. און אונז גייען מיר דיר אויך נישט ארויסלאזן. ביי אונז זענט עטץ ארגער דעשעוויץ מיט פריד מיט זאלי קאן מיט אפרים שטיין מיט זיין שותף חיים הערש פריינד עטץ זענטס ארגער ווי היטלער, היטלער האט זיי צוגעהארגעט און פיניש, עטץ נעמטס דעי קינדער און עטץ לייגטס אריין א פחד און מען קען זיי מאלעסטן און א גאנץ לעבן מוטשענען זיי זיך, יו אר ווארס דען היטלער, דער אייבישטער זאל ענק באצאלן אזא מין מידה כנגד מידה אז עטץ זאלטס וויסן וואסער א רשעות עטץ האטס געטוהן. יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער צו וויכטיגע זאכן. עטס געדענקטס איך האב ענק אייביג געזאגט אז מ'דארף לערנען מיט קינדער לערנען. האב איך ענק געזאגט ס'איז געווען עפעס א היי סקול וואו ס'איז געווען צוויי מיידלעך פרעגנענט און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף די פרינציפעל פארוואס לערנט מען נישט וואטס גאוינג אן וויט סעקשועל אביוז ענד וואט סעקס איז אלל אבאוט און מ'האט עס גענומען אין די הענט אריין. די סטעיט אוו קענעדיקעט האט עס גענומען אין די הענט אריין. יעצט איז געקומען עפעס א גרופע, כ'ווייס נישט, עפעס צוואנציג מיידלעך זענען געקומען דא אין וואשינגטאן, א סקול זענען געפארן אויף וואשינגטאן צו זעהן די קעפיטאל מיט אלעם ענד א פיו מאנטס לעיטער זענען פערצן מיידלעך שוואנגער פארטין ס'איז נישט אידישע ס'איז גוישע. נאר ס'איז א קל וחומר אויף אידישע מאדאך דער גוי וואס ער ווייסט אלעס ווען אינדערהיים ווען זיין טאטע און זיין מאמע דרייען זיך גייען זיי דאך נישט אנגעטון צניעות'דיג און זיי זיצן אין איין קאוטש זיי וואטשן טעלעוויזשען זיי כאפן זיך זיי פאטשקען זיך אויב דעי מיידלעך וואר אינעסענט צו א פוינט אז זיי האבן געקענט שוואנגער ווערן פערצן שטיק אויף איין טריפ, סאו טינק אבאוט וואס טוט זיך מיט אידישע טעכטער. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, די רבנים זענען געווען ראנג, זיי האבן אונז געלערנט ראנג אז מען טאר נישט רעדן דערפון, מען דארף רעדן צו די קינדער, און מען דארף זיי אלעס מסביר זיין עקארדינג טו דעיר עידזש, פאר אונז. קומען אריין אין פראבלעמס פון פרעגנענסיס, ביי אונז למשל ס'זאל זיין פערצן פרעגנענסיס ס'איז דא מער, אבער ס'זאל זיין פערצן אזאלכע פרעגנענסיס וואלט עס נישט צוגעקומען צום צייטונג, דער סקווערע רעבע וואלט דערשטיקט זיינע חברה, און דער פאפער וואלט דערשטיקט זיינע, און דער סאטמארער זיינע חברה, און סלאולי באט שורלי וואלט מען אדער געמאכט אן אבארשען, אדער וואלט עס געהאט און עקסעפטעד די בעיבי, אדער וואלט מען עס אין די שווייץ ערגעץ אוועקגעגעבן. סאו נאכאמאל רבותי, ווי העוו טו טיעטש אווער טשילדרען אלל אבאוט מעריד לייף ענד סעקשועל לייף,

וואס האט עטס געוואלט דא אקאמפלישן? דער האטליין איז היינט די מאוסט גרעפיק האטליין וואס איז דא אין די אידישע וועלט, און איינער מאכט עס שוין יעצט אויף גאנץ ארץ ישראל אויכעט, ווייל יעדער האלט מען דארף לערנען די קינדער. איך וויל ענק פרעגן, פארוואס קומט עטס נישט יעצט נאכאמאל ארויס מיט א חרם? דער תירוץ איז פשוט, עטס האטס געמיינט עטס וועטס באהאלטן ענקער סעקשועל אביוז אויף טשילדרען, און ס'איז שוין אאוט דער. צו ס'איז שוין פארראכטן צו נישט, דער'ס סטיל א סטראגל, אין ארץ ישראל פארט עס גוט, אין לאנדאן פארט עס גוט, און אין יוראפ פארט עס גוט, אין אנטווערפ פארט עס גוט, ס'וועט דא אויכעט נאך גוט פארן, ווייל טאמער מיינט עטס אז טאמסן ווייל ער איז אן עפריקען אמעריקענער פייטן פאר סיוויל רייטס האט דער אייבישטער מורא פאר אים, וויל איך דיר זאגן אז ער האט נישט קיין מורא פאר אים, און ער האט פאר גרעסערע פון אים נישט קיין מורא געהאט, און ער קען אויך אריינשיקן א פליגל אין די נאז און ווייז מיט וועם דו שלאגסט דיך. דאונט אנדערעסטימעיט דעם רבונו של עולם'ס כוחות, נאר די איינציגע זאך איז מיטן רבונו של עולם אז ס'איז א מאריך אף. אבער ווען ס'קומט דער גובה דיליה, די אלע וואס האבן צוגעהאלפן קעגן טשיילד פראטעקשאן וועלן באצאלן א ביטערע פרייז, און אפילו ער איז אן עפריקען אמעריקען און ער וועט נעמען שארפטאן און ער וועט לויפן אויף וואשינגטאן און פייטן פאר סיוויל רייטס, דער רבונו של עולם האט באשאפן די ווייסע מיט די שווארצע, ביים אייבערשטן איז נישט קיין חילוק צווישן איינעם און צווישן צווייטן, און ווען ער האט געגעבן זיין תורה פאר אידן האט ער עס געגעבן פאר שווארצע אידן מיט ווייסע אידן. אין פאקט, אוד אברהם אבינו איז געווען פון באגדאד, פון בבל. און זיי זענען נישט קיין ווייסע, אונז זעמער היינט ווייס, אבער דער אייבישטער האט באשאפן די שווארצע מיט די ווייסע גלייך, און ער האט נישט קיין מורא פאר ענקער סיוויל רייטס, און ער האט געהייסן אז די אידן זאלן לערנען מיט די אידן די תורה, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און ער האט געהייסן אז די אידן זאלן לערנען מיט די גוים זייערע שבע מצוות בני נח, און איינס איז גילוי עריות אז דאס טאר מען נישט. יעצט האב איך געוואלט רעדן נאך אפאר מינוט, ס'טוט זיך אין ארץ ישראל. אין שיכון סאטמאר איז דא איינע א גרושה פון פייערווערקער און ער האט חתונה זי האט חתונה געהאט די וואך און רב וואזנער דער יונגער דער וואס איז געקומען פון לונדון ער איז געווען דער מסדר קידושין האב איך געוואלט זאגן נאכאמאל פאר די אלע וואס זיי טוען קעגן די גט מעושה די פעקט וואס יעדער שטייט קעגן ענק מיינט נישט עטס זענטס נישט גערעכט און עטס זאלטס נישט ווערן דיסטרעקטעד. איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, ס'איז אלעס גט מאיסות, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, נישט דא קיין כשר'ע גיטין, ס'איז געווארן א זאך אז יעדער האט אנגעהויבן צו מאכן מקווה'ס היינט, די אלע קענען נישט הלכות מקוואות, אנטווערפן מאכט א מקווה האבן זיי גערופן איטשע טריגער, איטשע טריגער פארט נישט אראפ ווייל ער איז ביזי ער איז א מגיד שיעור, ער געט אינסטראקשענס, און אפילו ער פארט איינמאל אראפ ער איז נישט דארט בשעת יעדן טריט, ווייל צו זיין דארט מוז מען זיין וואכן און חדשים דארט. און ער קען זיך דאס נישט ערלויבן. סאו מאכט מען יעצט א מקווה אן השגחה, די מקווה אין גאלדערס גרין וואס שטיינהארט האט געבויעט זאג איך קלאר, איך בין געווען אינוואלווד ס'איז א פסול דאורייתא'דיגע מקווה ס'איז אמבטי גדולה ווי קהלה בתולות ער האט זיך נישט געוואלט בייגן און ער האט געזאגט פארן ענדזשעניר זאג אז מען קען עס נישט פארעכטן וויאזוי ער וויל און ער האט זיך בייגן זאגט ער איך בין געווען אין די אייזקרים ביזנעס סנאו קרעסט אייז קרים, איך האב אלץ געזאגט דעם רב טוסט ארבעטן מיט מציאות, נאר וואס ער האט נישט געכאפט איז אז איך נעם נישט קיין הכשר געלט, ווייל איך בין גענוג פראוד אוועקצואוואקן, איך האב אים איבערגעלאזט ס'האט יארן האט געדויערט ביז מ'האט עס געענדיגט, מ'האט עס קיינמאל נישט געפיקסט, און א גוטן טאג, ס'איז א פסול'ע מקווה, און דאס נוצט מען אין גאלדערס גרין. איינער קערט דען? הו קערס? מענדעלע חזר טייטלבוים האט אין ווילימסבורג אריינגעלייגט אזא מחיצה מ'זאל נישט קענען זען צו פרויען טובל'ן זיך צו נישט, אז ס'בלייבט נישט קיין האר אינדרויסן, ביז איינער האט עס מיר פארציילט, כ'האב עס מעורר געווען אויפן האטליין, האט מענדל געזאגט מען טאר עס דווקא נישט פיקסן ווייל נחום ראזנבערג האט עס מעורר געווען, דער סוף איז געווען אז אלע רבנים האבן געזאגט זיי גייען ארויס קעגן אים, זיי ווייסן יא מענדעלע חזר וויפיל כוחות ער האט, א לאו-לייף א גארנישט, ווען ער נישט א ראנ'ס זון דרייט ער זיך אין די באורי ווי א שיכור, מטמא געווען אזויפיל בחורים דארט אין אנטווערפן. עניוועי, סאו ס'איז די זעלבע איבעראל, זייטס נישט צובראכן, עטס זאלטס ענק ווייטער שלאגן, איך האב אויך געמיינט, כ'וועל מיך שלאגן, ס'איז א שאד פאר די צייט, מ'וועט נישט קענען עס מבטל זיין דעם זנות, ברוך השם יעדער איז צופרידן, אפילו מיינע שונאים קאנגרעדזשולעיטן מיך, סאו כ'וויל ענק עפעס זאגן, מיר פייטן, דער סוף גייט זיין זי האט חתונה געהאט, זי עט האבן פראבלעמס נאכדעם מיט אירע קינדער, מען וועט אירע קינדער נאכשרייען, נאכדעם וועט זי זען אז זי קען נישט קיין שידוך טוהן, און עווענטשעלי עט זיין אז דער עולם וועט זיך נישט זוכן מער די גליקן. זי מיינט זי האט געטוהן א חכמה, זי האט זיך געשטעלט אונטער די חופה. ס'איז גארנישט. זי עט נאך האבן אסאך צו ענטפערן פאר כלל ישראל, ווען ס'עט האלטן ביי שידוכים. ס'עט קיינער נישט וועלן מיט איר משדך זיין. איך וויל בעטן געשטעט, מ'ווייסט דער איצעלע. פימפ דער חזיר דער וואס האט געהאט אן אפענע שטוב פאר יעדן נואף און געטשארדזשט געלט, דער איצעלע פימפ רופט אים געשטעטנער דער שטריימל מאכער, איצעלע וואס ביסטו? דו ביסט דאך דאס אויך נישט. עניוועי, רב געשטעטנער פון מאנסי איך וויל אייך בעטן ברעכטס אייך נישט צו גארנישט, און ס'איז נישט ארגער די עבירה ווי ר' לאנדא וואס אונז האמיר אים געטראסט אלץ אויף א הכשר און ער האט אויך געטון די זעלבע, ווייל מענדעלע דעם וויזשניצער רבי'נס זון האט אים געבעטן ער זאל קומען מסדר קידושין זיין. און ער האט געוואוסט אז די רבנות האט געזאגט ס'איז א כשר'ע גט, און ער ארבעט פאר די רבנות, כדי מ'זאל אים נישט ארויסווארפן האט ער עס געמוזט האנערן. צו שטעלן א פרוי אונטער די חופה אן אשת איש, ווער קערט דען? ער וואלט נישט געזוכט אזא שניר. עניוועי, ס'איז א ביטערער פראבלעם און ברעכטס ענק נישט, מ'עמיר זיך שלאגן. און מען וועט אנקומען, און טאמער נישט וועט מען ווייזן דעם אייבערשטן מ'האט זיך געשלאגן, און דאס איבעריגע וועט דער אייבערשטער נעמען קער. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'האט מיר דערציילט איינער אז עמיצער געקומען קויפן ביינעם רעדער, ער גראדע א קאזין מיינער, און יענער האט באצאלט מיט אמעריקען עקספרעס, היינט דיספיוט ער די אלע טשארדזשעס פון אמעריקען עקספרעס. דער אינגערמאן האט זיך אדער נישט געכאפט אז ווען ער האט עס געקויפט איז ער דארט געשטאנען און ס'דא א ווידיאו. בקיצור אמעריקען עקספרעס האט גענומען א לויער און זיי האבן געזאגט ליסן מיר גייען מיר דיך איינזעצן. לויפט ער יעצט ארום וואס מ'קען טוהן ס'זאל שטיל ווערן שטיל ווערן. זאגט אים ניין משפחה גיי באצאל זיי מאך א שווייג. רבותי הערטס אויף מיט די גניבות און מיט די גזילות. אז האסט געקויפט באצאל און נישט געב איין דיספיוטס, דו כאפסט נישט ווי אפ טו דעיט די וועלט איז היינט, מען זעהט שוין גראד אז ס'איז געווען דארטן דער מענטש, מען זעהט מען קען נישט לייקענען אז ס'איז נישט דו. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, און מיט דעם וויל איך שוין ענדיגן פאר די וואך, ס'איז דא דער וואלעדניקער'ס יארצייט קומט דאס דעם חודש, ער איז געווען א גרויסער צדיק, איך פלעג פארן יארן לאנג, ס'איז געווען א הייליגע נסיעה, יעצט ס'איז דא אברהם מאיר שווארץ, ער איז א מלמד אין סאטמאר ער פירט דעי נסיעה איך האב געוואלט וויסן מיט וואסא רעכט האט א מלמד אוועק צו גיין פון מלמדות צו פארן אויף קברי צדיקים ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אין הלכות תשובה אז מען זאל פאסטן תעניתים און אויף יעדע עבירה וואס מען האט געטון שטייט קלאר אין פתחי תשובה אז א מלמד טאר נישט פאסטן ווייל ער איז עוסק מיט קינדער און ער מוז זיין קלאר ביי זיך און נישט נערוועז און נישט גערעגט דער אייבישטער וועט אים מוחל זיין ווייל ער לערנט מיט די קינדער קומט אן אברהם מאיר שווארץ און ער פארט ער איז נאך דער ארגענעזירער פון דעם גאנצן גרופע פון קברי צדיקים, ס'דויערט דריי וואכן צו ארגענעזירן און דאס פארן, איז ער אוועק אויף א וואך צייט, מיר האט געזאגט א קרוב משפחה מיינער וואס איז א סובסטעטוט, ער איז שוין ריטייערט, ער איז עלטער פון מיר, איז א סובסטעטוט, פרעג איך אים די סובסטעטושען איז עפעס ווערט, זאגט ער אה, ס'איז אפילו נישט גוט פאר א בעיביסיטינג, ווייל ביז דו קומסט אריין, די קינדער לאכן אונטער דיר, און ביז דו ווערסט געוואויר די נעמען, און ביז אלעס איז שוין דורך צוויי וואכן. יעדער מלמד וועלכע מאכט חתונה קינדער קריגט פיר וואכן פארדעם ער זאל זיך קענען צוגרייטן און זעקס וואכן נאכדעם ער זאל זיך קענען גוט ערהוילן ווייל ער איז אויסגעמוטשעט. פארוואס אן ארבייטער אין בי ענד עיטש באקומט דאס נישט? פארוואס מוז ער אין יום החופה זיין ביז צוועלעווע דארט? א האלבן טאג מוז ער אויך קומען? מען האט גענומען דעם מלאכת הקודש מלמדות מ'מאכט דערפון ליצנות.

קומען זיך אן דארטן צענליגע מלמדים, ובראשם דער ברסלב'ער רבי, איך איך האלט ער איז א גרויסער צדיק, איך בין אים מורא'דיג מכיר, הער איך אז ער איז א מלמד, מען קוקט אויף אים ארויף, ער גייט אוועק פארן אויף אומאן פאר ראש השנה, אפשר וויל א קינד זען וויאזוי דו דאווענסט דא ראש השנה זאל זיך אויסלערנען, איך געדענק געווען א יונגל, ר' מיילעך הגדול, פלעגט טאנצן ביי ביי בואי בשלום, ביי ביי לכה דודי, ער פלעגט זיך אויסדרייען, ער פלעגט טאנצן, פרייטאג צונאכטס, עטס ווייסט ביז היינט ליגט עס מיר אין זיכרון, איך וואלט אייביג געוואלט קענען אזוי טאנצן פארן אייבערשטן ערב שבת, הייסט פרייטאג צונאכטס, מען דארף אנקוקן א מלמד וויאזוי ער דאווענט וויאזוי ער פירט זיך אויף, ס'איז ראש השנה צייט, דאס אלעס מוז מען סטאפן, ער איז א מלמד, טאר ער נישט פארן, ווען ער זאל ארבעטן אין בי ענד עיטש וואלט מען אים געגעבן דעם וועג נאך אזא געפארעכטס, איטס אנהערד אף דעי גארביטש, און די עלטערן דארפן פראטעסטירן, דו צאלסט בלוטיג געלט און אסאך געלט און דו ווילסט דיין קינד זאל האבן א תועלת. און ער וויל נישט אז די רבי זאל אוועק פארן אין פריים טיים אדער אינמיטן יאר, ער פארט אויף וועלנדיג וואלעדניק. דער וואלעדניקער האט ליב געהאט קינדער, מען דערציילט ס'געווען א מגיפה און אפילו גוי'אישע קינדער זענען נישט געשטארבן, ער האט ליב געהאט קינדער, די גוים זאגן דאס, ער האט ליב אז מען זאל האלטן די קינדער אין די תלמוד תורה, מיט זיי לערנען תורה. נישט צו קומען זאגן דארטן אפאר קאפיטלעך תהילים. און אז עטס ווילטס נעמטס א מענטש וואס ער איז ריטייערט און שיקטס אים, נעמטס יוסף חיים גרינוואלד און ער וועט ענק זאגן א גאנצן וועג דבר תורה, אבער דער שייגעץ טמא יוסף חיים גרינוואלד העט נישט דערלעבן א ווארט צו זאגן וועגן טשיילד סעיפטי, איך האב שוין אפאר מאל געבעטן, איך טרעף דעם שייגעץ גיין אין די גאס, ווען איך קום פון דאווענען, קום גייט ער דאווענען, זאג איך אים אייביג, די אלע תורות פלאש אראפ אין טוילעט אריין, איטס נאט ווארט א דיים. ס'רעדט נישט צו ריאליטי צו אונזער דור און צו דעם פראבלעם פונעם דור. זאגט ער ניין איך קען נישט רעדן וועגן טשיילד סעיפטי ווייל די וואס זיי צאלן אים העעעע וועלן אים ארויסווארפן. איז דער זעלבער קרוק ווי ברוך מרדכי. דער חילוק איז ברוך מרדכי האט גענומען זיין ערווה און געשטופט אין די קינדער הינטן און אין פיסק און דיין פיסק איז איין שטיק ערווה. שוין. יעצט לאמיר זאגן נאך איין וויכטיגע זאך. מען האט מיך אפגעקאלט אז אין פלעטבוש איז דא א בית זונות, ס'איז דארטן דא פרויען, פארהייראטע, נישט פארהייראטע, ס'איז שוין געווען אמאל אזא פרשה, ווער ס'געדענקט פאר צען יאר צוריק, נו, מען האט זיי בלעקמעילט, זיי האבן יעדן געכאפט אויף ווידיאו, זיי האבן געבעטן צוואנציג און דרייסיג טויזנט דאלער, און נישט וועלן זיי דערציילן פאר זייערע ווייבער. סאו וויל איך ענק זאגן, ס'איז יעצט דא די זעלבע זאך נאכאמאל, מען האט מיר מודיע געווען, און זיי האבן געבעטן איך זאל זאגן פארן עולם אז דו גייסט דארט אהין, ביסטו וואלנערעבל, דאס וועט קאסטן הונדערט טויזענט דאלער און ס'וועט קען קאסטן דיין מערידזש אויכעט. פליז רבותי דאונט געט קעריד אוועי. ס'איז א תאווה פון דריי מינוט, יו קען לוז יור וועלט, יו קען לוז עווריטינג, און אויך דאס מיידל דארטן קען דיר געבן עידס מיט אלע אנדערע קראנקהייטן. פליז דאונט דו איט. שוין, יעצט עמיר זאגן יעדן איינעם א גוטן שבת, און האטס מיר אלע אלעס גוטס. שכוח.